פון יענע וואך די עובדא פון רבי ר' מיילעך מען דערציילט אז רבי ר' מיילעך די מעשה האט דערציילט דער הייליגער ריזשינער ריזשינער האט דערציילט אז ס'איז געווען צוויי מענטשן איינער האט געהאט א אישה רעה א אישה רעה האט זיך אפגעליטן פון איר און האט מחליט געווען צו גיין גט'ן דער צווייטער איז געווען טרוד זייער מיט זיינע ביזנעס, מיט די עסקים. טאג און נאכט האט ער נישט געהאט קיין מנוחה. טאג און נאכט נישט געהאט קיין מנוחה. האט ער מחליט געווען צו שליסן אלץ. צו שליסן. נישט אז ער גייט זיך זעצן לערנען נאכדעם. דאס צו שליסן. ער האט געוואלט מנוחה. און לימים זאגט דער ריזשינער האט מען ביידע מזכיר געווען ביים רב ר' מיילעך אז ביידע זענען געווען גאר קראנק מיט א מחלה מסוכנת ונטו נפשם למות מזכיר געווען ביים רב ר' מיילעך האט רב ר' מיילעך געזאגט איי איי איי וואס האבן זיי זיך באנארישט דער ערשטער איז נגזר געווען אויף אים צו לעבן, צו לעבן מיט די אישה, מיט די שלעכטע פרוי, מיט די אישה רעה. אז ער, אז ער גט איר אפ, איז וואס האט ער צו לעבן? ער האט נישט קיין שום סיבה צו לעבן. דער צווייטער איז נגזר געווארן אויף אים זיין לעבן זאל זיין מיט די ביז, זאל זיין אזוי פארקייקלט, פאר, פאר'טרוד'ט מיט די עסקים, מיט די ביזנעס, אז ער שליסט אלעס צו, ער האט נישט קיין סיבה פארוואס צו לעבן. איז ער געגאנגען האט צוריק גענומען די אישה רעה, האט צוריק גענומען די ביזנעס און זענען געבליבן ביים לעבן נו רבותי לאמיר אלע לעבן געזונט און שטארק אן קיין שום שוועריקייטן מיט געזונט און נחת און און מנוחות אין אלע ענינים אבער די מוסר השכל פון די מעשה איז אז אסאך מאל דאכט זיך פאר א מענטש ער גייט אריבער שוועריקייטן ער גייט אריבער ענגשאפטן וואלט דער מענטש זיך איז זיכער אז לעבן דארף ער דאך נאר צום לעבן וויל ער נישט אויך ער זאל אריבערגיין די ענגשאפטן אקעי, ביים דאווענען זאלסטו אזוי דאווענען טאקע, ביים דאווענען זאלסטו דאווענען אזוי, דאס איז קלאר, ווייל ביים דאווענען קען מען אלץ פועל'ן, אבער צובראכן האסטו נישט אויף וואס צו זיין, ווייל דו קענסט נישט וויסן, אמאל ס'קען זיין די גאנצע לעבן איז ביי דיר נאר בזכות די ענגשאפטן, דאס הייסט דאס האט ער נישט געכאפט, אז זיין גאנצע לעבן איז נאר בזכות די וואס ער גייט אריבער די אישה רעה און מיט די ביזנעס, מיט די עסקים וואס ער מוטשעט זיך, אז ער לאזט עס אפ האט נישט קיין סיבה וואס צו לעבן. אזוי ההתחזקות מיט אמונה אין חי עולמים.

אז וועסט וויסן אז ס'איז אלץ פון הימל, וועט ווערן דינער, וועט ווערן קלענער, די פחי הזהב, די דאגות פון די פרנסה וועט ווערן קלענער. נישט נאר ביי זהב, אלע פחים, אלע דאגות, אז וועסט וויסן אז אלץ פון הימל, ביסט ביים אייבערשטן אין די הענט, וועט ווערן קלענער די דאגות. אז דו מיינסט אז דו מאכסט די זהב, אז דו מאכסט די זהב, ממילא ביסטו בדאגות. דו ביסט אין א, דו ביסט אין א, טרעפן א פראבלעם. אבער דו וועסט פארשטיין וועסט גלייבן אז אלץ פון הימל, דו מאכסט נאר די השתדלות ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן מאכן געהייסן מאכן די השתדלות. אזוי טייטשט דער רבי ר' מיילעך די וואך. הייליגער רבי ר' מיילעך, ער זאגט ס'הייבט זיך אן די פרשה ששת ימים תעשה מלאכה, פרעגט ער פארוואס שטייט ששת ימים תעשה, פארוואס שטייט נישט ששת ימים תעשה מלאכה? תעשה מלאכה, וואס הייסט תעשה, ס'וועט אליין? ס'איז פונקט ווי ביי מקשה תיעשה המנורה, ביי מנורה שטייט תיעשה געווארן אליינס, פארוואס זאל נישט שטיין תעשה מלאכה, פארוואס שטייט נישט תעשה מלאכה? זאגט דער רבי ר' מיילעך אז דאס וויל די תורה, זאלסט געדענקען אפילו ווען דו מאכסט השתדלות זאלסט געדענקען אז דאס ווערט אליינס, ס'איז נישט דיין מעשה, ס'איז נישט כוחי ועוצם ידי, ס'איז דאס ווערט אליינס, דאס איז פון הימל, ס'איז בא רק ס'איז מן רקיע, איי וואס האסטו צו דאגה'ן, מאכן דאס זאלסטו מיט די הענט, אבער קענסט שלאפן רואיג ביינאכט, ווייל ס'ווערט דאך אלץ פון הימל, ארבעט מיט די הענט נישט מיט די קאפ. אזוי זאגט רבינו בחיי א אינטערעסאנטע זאך, רבינו בחיי מרבותינו הראשונים זל, ער זאגט די וואכעדיגע סדרה שטייט אין פרשת פקודי, די צוועלף שטיינער וואס איז געווען ביים חושן, אבער ער זאגט עס נישט די וואך, ער זאגט עס אין פרשת תצוה שטייט עס אויך די צוועלף שטיינער, שטייט נופך ספר ויהלום, רבינו בחיי זאגט עס אין פרשת תצוה פרק כ ח פסוק ט. זאגט ער אזוי, ס'איז געווען נופך ספיר ויהלום אודם פטדה וברקת, ר, זאגט דער זאגט דער רבינו בחיי, יהל, יהלום, דאס איז געווען על שם זבולון, דאס איז געווען פון זבולון, זבולון על יהלום, זבולון דאס איז געווען אויף יהלום, זבולון איז געווען געלט, זבולון לחוף, ער האט דאס געהאט, זאגט דער רבינו בחיי אזוי.

וסגולת האבן די סגולה פון דעם שטיינדל שמביאו שינה על האדם דער וואס קען נישט אנטשלאפן ווען ער לייגט לעבן זיך דעם שטיינדל ווערט ער אנטשלאפן לייכט ווערט ער אנטשלאפן לייכט נמצאנו למדים רבינו בחיי זאגט דא אז דער שטיינדל ברענגט עשירות און די סגולה פון דעם שטיינדל איז שלאפן האט מען געזאגט בדרך צחות ס'קען זיין ס'איז אלע ביידע איינס, טאמער דו וועסט וויסן אז מען שלאפט, דו טוסט גארנישט און נאר די אייבערשטער טוט, דו וועסט וויסן אז נאר די אייבערשטער איז דא ער, נאר די אייבערשטער ער טוט, דו ביסט שלאפט, דו זיצסט סך הכל, דעמאלטס וועסטו האבן עשירות. די יהלום, דאס איז די עשירות און דאס ברענגט די שינה הלוואי. אזוי מיינט א מענטש, אוודאי, אז ער האט א יהלום אין קעשענע קען ער לייכטערהייט שלאפן, און אז נישט קען ער נישט שלאפן, אזוי מיינט דער מענטש. אז ער האט יא, אבער אבער נישט דאס איז די טייטש. די געדאנק איז ווען דו וועסט וויסן שינה דו טוסט גארנישט אלס טוט נאר דער בורא עולם. און מען מיינט נישט ממש שלאפן, מען מיינט אז די השתדלות זאל זיין אזוי בחינת שינה ווי ווי ס'איז דא די וואך א סגולה פון של"ה הקדוש, א סגולה אויף פרנסה, יום שקודם ערב ראש חודש ניסן. אז מען זאל זאגן א תפילה, יא א סגולה אויף פרנסה קוקט אריין אין דעם תפילה, אתה ה' אלקים, אזוי דארט אין תפילה בעט מען, מען בעט נישט איין ווארט אויף פרנסה אפילו, מען מאכט זיך נאר קלאר דעם בילד, און ממילא ווערט פרנסה, מען מאכט זיך קלאר דעם בילד אז אלץ זענען נאר פון אייבערשטן אליינס. ער זאגט דער איזשביצער, זאגט א אינטערעסאנטע ווארט, אויף דעם יהלום וואס מען האט פריער דערמאנט רבינו בחיי, ברענגט ער מי השילוח, אין פרשת תצוה, די איזשביצער, זאגט ער אזוי, פארוואס עפעס דער שטיינדל ביי זבולון יהלום, דער יהלום איז אותיות יוד קא הלום, וואס טייטש הלום? הלום שטייט איינמאל אין תורה אין פרשת לך לך שטייט הגם הלום הגר האט געזאגט הגם הלום ראיתי אחרי רואי, וואס טייטש הלום? הלום הייסט דא, זי האט געזאגט אז דא זעט זי דעם באשעפער, הגם הלום ראיתי, הלום הייסט דו. זאגט דער איזשביצער זבולון ווען ער האט עוסק געווען אין פרנסה, יוד קא הלום האט געזען דא דעם אייבערשטן, דא האט ער געזען דעם אייבערשטן, נישט נאר ביים דאווענען זעט מען דעם אייבערשטן, נישט נאר ביים לערנען, יוד קא הלום, הלום הייסט דא, הלום הייסט דא, דא ווען ער האט עוסק געווען אין פרקמטיא דא האט ער געזען דעם אייבערשטן טיט, און דערפאר איז ער געווארן א עושר, טייטשט דער איזשביצער יהלום אותיות יוד קא הלום והלום משמעו כאן, הלום הייסט דא. ווי שטייט הגם הלום ראיתי אחרי רואי זאגט ער כי הוא בוטח שהשם יתברך איתו בכל הענינים שהוא אין יעדן מצב וואס דו מאכסט מיט די אייבערשטער דא ואף שנראים שהם עניני עולם הזה זעט אויס עניני עולם הזה כדאיתא בגמרא אין זבולון עוסק בפרקמטיא גם אז הוא דבוק בהשם יתברך ער דעמאלט געווען דבוק אין אייבערשטן יוד קא הלום אין יעדע זאך וואס דו טוסט געדענק אז די אייבערשטער איז דא פון דעם איז געווארן זבולון די גביר.

לאמיר עס אביסעל, ס'איז דאך דא א בעל חי וואס געפינט זיך אין מעמקי הים און דער עולם ווייסט, וויאזוי הייסט עס? צדפו! דער עולם ווייסט, יא, צדפה איז, וואס איז, אז ס'איז דא א בעל חי וואס הייסט צדפה. דער בעל חי, דער צדפה, ער וואוינט אזוי אין א בודקעלע פון א צוויי צדפות פון די זייטן, צוויי צדפות פון די זייטן, און אינמיטן איז דער בעל חי. ווען ס'קומט אריין דארטן א גרגר חול, א שטיקעלע זאמד, ס'שטערט אים געפערליך, פאר דעם בעל חי, און פאר דערפאר איז ער גלייך מפריש פון זיין גוף א נוזל, אזא שפייער, ער מפריש א נוזל פון זיין גוף, ער פארדעקט מיט דעם דעם גרגר חול, שפעטער איז ער מוסיף ווערן מייצר נאך א נוזל פון זיך, נאך א נוזל פון זיך, און גיט א לייג אויף דעם זאמד, און דאס ווערט הארט, א שכבה אויף א שכבה, דאס ווערט הארט, דאס איז די אבן פנינה, דאס איז דער פערל שטיין. דאס איז די פערל, די גאר טייערע פערל. דו גיב א קוק, ס'זעט אויס דאס שטערט מיר, ער שטערט מיר, דער גרגר חול, ס'שטערט אים, פון דעם ווערט א פערל. פון די זאכן וואס ס'זעט דיר אויס ס'שטערט, פון דעם ווערט א פערל, דא ווערט די פערל, אונז פארשטיי מיר נישט דאס. דאס אבער ווערט די פערל, דאס באשאפט דעם פערל, דער גרגר חול וואס זעט אויס ער איז די מפריע, ער איז די ווען, און אז דו'סט גלייבן, יוד קא הלום, דו'סט גלייבן אז דער אייבערשטער איז דא, אין יעדן מצב, דאן וועסטו זען ווי דאס איז דער יהלום. אזוי אז אין יעדן מצב ווען דער מענטש האט די התעסקות, ווען די ארבעט מיט די פרנסה, ווי ר' מאטל נעשכיזער טייטשט די וואכעדיגע סדרה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, ער פרעגט אפאר קשיות, איין זאך וואס אלע פרעגן אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ס'איז דאך שלא לעשות, שבת איז שלא לעשות. שבת איז נישט צו מאכן, וואס הייסט לעשות אותם? שבת טאר מען נישט ארבעטן. די צווייטע קשיא, ווי קומט דא אריין בכלל די ששת ימים תעשה מלאכה, דו רעדסט אויף שבת, וואלסטו געדארפט אריין זאגן ששת ימים תעשה מלאכה. און דריטנס פרעגט ער, דער אייבערשטער האט געגעבן א ברכה פאר כלל ישראל וואס דאס הייסט מן, מן איז געווען א ברכה, א מתנה פונעם אייבערשטן ווערט נישט נפסק, און וואו איז היינט די מן פרעגט ער, וואו איז היינט די מן? ענטפערט ער אלע דריי קשיות מיט איין תירוץ, היינט איז דא מן, היינט איז דא מן, וויאזוי איז געווען די מן אראפגעקומען, טל מלמעלה, ס'איז געווען באדעקט, טל מלמעלה און טל מלמטה, היינט איז דאס באדעקט מיט די טל מלמעלה, טל מלמטה, טל איז די ל"ט מלאכות וואס דו ארבעטסט א גאנצע וואך, ל"ט מלאכות, ל"ט מלאכות, ס'איז באדעקט אבער למעשה די מן שיקט די אייבישטער. דאס אלה הדברים פון וואנעט לערנט ארויס די גמרא די עולם געדענקט די גמרא אין שבת מען לערנט ארויס ל"ט מלאכות אלה אלה הדברים די גמרא זאגט אזוי דברים מיעוט רבים שניים דברים איז צוויי הדברים איז מוסיף נאך איינס דאס איז דריי און אלה איז גימטריא ל"ו איז צוזאמען ל"ט מלאכות יא דברים צוויי הדברים דריי אלה איז גימטריא ל"ו איז צוזאמען ל"ט מלאכות וואס טייטשט ער ששת ימים תעשה מלאכה ווען דו ארבעטסט א גאנצע וואך זאלסטו געדענקען נישט דו ארבעטסט עס, תעשה דאס ווערט אליין, ווייל אלה הדברים די ל"ט אשר ציוה השם לעשות אותם די אייבישטער האט דיר געהייסן עס מאכן די השתדלות די ל"ט פארוואס ווייל די מן איז מכוסה טל מלמעלה און טל מלמטה, אבער למעשה די מן שיקט די אייבישטער, זאלסט דיך נישט איינרעדן אז דיינע ארבעטן ברענגן די פרנסה, דאס די אייבישטער שיקט אראפ מן עד היום הזה, נאר וואס, ס'איז פארדעקט מיט טל מלמעלה און טל מלמטה. און ממילא איז אמאל אויב דער באס האט דיר אפגעזאגט צו וואס איז מיטן טל עפעס דא, דו זיי נישט בדאגה דאס האט גארנישט מיט די מן פון דעם אייבערשטן דו דו זאלסט טוהן ווייטער וואס דער רבונו של עולם וואס דער רבונו של עולם הייסט נאר בשמחה ובששון די וואך בענטשט מען די חודש ניסן יא תפארת שלמה אויך די יארצייט דעם שבת איז די יארצייט תפארת שלמה יא ערב ראש חודש ניסן קופט עס דא דא זאגט דער תפארת שלמה אז די גמרא זאגט אין ברכות ל"ה אמר להו רבא לרבנן רבא האט געבעטן פאר די רבנן במטותא מינייכו איך בעט זיך ביי ענק האט ער געבעטן ביומי ניסן וביומי תשרי לא תת לא תתחזו קמאי זאלסט נישט אריינקומען דא צום לערנען נישט אריינקומען דא פארוואס כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא ענק זאל נישט זיין פארנומען מיט די פרנסה א גאנצן יאר די פשוט'ע פשט ווייסן אלע, ווייל ניסן מיט תשרי דעמאלטס איז דאך די עיקר זמן וואס מען ארבעט אין די פעלדער און די כרמים, און פאר דערפאר האט ער געבעטן מען זאל נישט קומען ניסן תשרי כדי מען זאל נישט זיין פארנומען א גאנץ יאר. פרעגט די תפארת שלמה, תלמידים פון רבא זענען געווען פארנומען אין פעלדער? הא? תלמידים פון רבא זענען געווען פארנומען אין פעלדער? די ניין, די טייטש איז ווייל ניסן איז די זמן פון די השפעות, ווי מען גייט די וואך זאגן ביי די יוצרות, זומען, ניגור, די, די, החודש אשר בו ישועות מקיפות, א חודש וואס די אלע השפעות קומט וואס מען זאגן ביי דערמאנען ביי די יוצרות. און ממילא זאגט ער, די זמנים זאל מען אריינארבעטן אביסעלע מיט תפילות, מיט תפילות דערהויבן ווערן מיט א דערהויבנקייט, ממילא לא תטרדו במזונייכו כולא שתא, וועסט נישט דארפן א גאנץ יאר שוויצן פאר די פרנסה, עס איז אביסעלע דערהויבן א דערהויבנקייט אזא שבת מבורכים ניסן, פארשטייט זיך נאר מיט א שמחה, ווי האט ער געזאגט די אמרי חיים, אז אנהייב הלכות פסח סימן תכ"ט סעיף ב' שטייט אין נופלין על פניהם בכל חודש ניסן, די גאנצע נאמען פון דעם סימן איז אויף די הלכה, אין נופלין על פניהם בכל חודש ניסן, יא?

ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת לחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת טייטשט דער דברי שמואל אפילו לעשות בזהב אפילו ווען דו דארפסט ארבעטן אין זהב אבער לחשב מחשבות טראכטן פונעם אייבערשטן דאס וויסן איד קיי אלוהים אפילו ווען דו ארבעטסט אבער דאס טראכטן איד קיי אלוהים דאס טראכטן אויף פונעם אייבערשטן און אזוי אז דו טראכסט פונעם אייבערשטן און ממילא שטייט ווייטער אין פסוק די וואך לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אין זוהר הקדוש שטייט אין די תיקונים מ"ח לא תבערו אש מיינט די כעס, כעס'ן, יא, פונקט אזוי שרייבט די בעל הטורים די וואך, די בעל הטורים זאגט אויפן פלאץ לא תבערו אש, אמר הקדוש ברוך הוא, די אייבערשטער האט געזאגט, אור שלי פירוש של גיהנם שובת בשבילכם, און מיין אור די אור של גיהנם שובת בשבילכם, גם אור שלכם יהי' שובת, האט ער געזאגט גם אור שלכם יהי' שובת, האט די אייבערשטער געזאגט אז ס'זאל נישט זיין קיין כעס, נישט זיין קיין כעס, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ווי די באר מים חיים, שטן אילן גרמא ככת, אז אז דער דער דער דער אבער סטייטש כעס טאר מען נישט א גאנצע וואך, נאר א גאנצע וואך איז דא אזא מושג אז וועגן חינוך צו וועגן פארשידענע זאכן מעג מען מאכן פנים של כעס, מאכן די חיצוניות פון כעס, שבת טאר מען דאס אויך נישט.

איז געווען דארטן א קריגעריי. איגרי בהו שטן, דער שטן האט זיך אנגערייצט יעדע ערב שבת ליל שבת איז דארטן געווען א קריגעריי. רבי מאיר איז דארטן אנגעקומען, רבי מאיר איז דארטן געבליבן זאגט די גמרא דריי בי שמשי'ס, דריי ערב שבת, דריי ערבי שבתות, ביז ער האט ארויסגעווארפן דעם שטן פון דארטן, האט ארויסגעווארפן דעם שטן פון דארט. האט רבי מאיר געהערט ווי דער שטן זאגט, וויי לההוא גברא דאפקיה רבי מאיר מביתיה. אז דער שטן זאגט אך און וויי צו מיר, רבי מאיר האט מיר ארויסגעווארפן פון דארט. וואס איז עס טייטש? די הייליגע חתם סופר אהרן זאגט וואס טייטש אין די גמרא? עס שטייט נישט אין די גמרא זיי האבן זיך געקריגט. שטייט הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן. ווען ס'פאסירט אזא זאך ערב שבת איז געוויס א שטן קאמאנדעוועט. ס'איז נישט דאס ס'איז נישט יענץ. ס'איז א מעשה שטן. ס'איז א מעשה שטן. ס'איז פשוט א מעשה שטן. איגרי בהו שטן. ס'איז נישט דאס ס'איז נישט יענץ. דער קינד האט דיר צעבראכן א קריסטאל פלאש אויפן ספאנדזשע און מ'פייפט שוין. און אויסגעגאסן דעם טשולנט אויף דעם אויך. איך ווער נישט אין כעס. לא תבערו אש. לאז עס זיצן. ס'איז פשוט איגרי בהו שטן. ס'איז א מעשה שטן. ס'איז א מעשה שטן. פארוואס קאמאנדעוועט דעמאלטס די שטן? זאגט דער הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע געדאנק וואס איז כדאי זיך צו דערמאנען יעדן ערב שבת. וואס עפעס דעמאלטס, אזוי שטייט, דער שטן מאכט דעמאלטס אויף לא עליני די הויפט אפיס אויף די אלע עניני מחלוקת ומריבות. דעמאלטס קאמאנדעוועט ער, דעמאלטס איז מעשה, וואס איז, פארוואס? זאגט דער הייליגער חתם סופר די וואך אין די ליקוטים די וואך זאגט ער א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט דער שטן ער דרייט זיך אין הימל און ער ווייסט אז פרנסה קומט נישט פון שוויצן א גאנצע וואך אין די ביזנעס, ניין נישט פון די ביזנעס. ער ווייסט פון וואו ס'קומט פרנסה, א פרנסה קומט נאר פון ליל שבת, דעמאלטס איז די זמן וואס ס'גיסט זיך ברכה, דעמאלטס גיסט זיך ברכה אויף די וועלט, אזוי זאגט רבי שמעון אין זוהר הקדוש, ליל שבת איז די זמן פון ברכה, ס'גיסט זיך דעמאלטס ברכה, ממילא וויל ער דיר פשוט פאר'הרג'נען די ברכה, ער וויל זאלסט נישט האבן קיין ברכה, און ווי אזוי מאכט ער, ער גייט און ער, היות אז די גמרא זאגט לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, גייט ער און ער מאכט א מחלוקת, ער מאכט א כעס א מריבה, ממילא ווערט פאר'הרג'עט די פרנסה, עס וועט נישט קענען האבן קיין פרנסה. זאגט דער חתם סופר דא א מורא'דיגע ווארט, לשון, ער זאגט כל מגמתו של השטן, די גאנצע מגמתו פונעם שטן איז איין זאך, לחרחר ריב בערב שבת בין השמשות, דעמאלט צו מאכן א קריגעריי, און פארוואס ליל שבת מאכן, פארוואס? ווייל דער גאנצער שטן וואס איז, ער קען נישט פארגינען אז א אינגערמאן האט פרנסה, דאס איז דער שטן, ער קען נישט פארגינען אז ס'איז דא געלט אין שטוב. ממילא און ער ווייסט ווען מען מאכט עס א טעם נישט מיט די אינמיטן די וואכעדיגע ביזנעס ער ווייסט ליל שבת אז ער מאכט דעמאלטס א קריגעריי טראך די גאנצע וואך גייט פאפן ליל שבת שבת בייטאג כאילו דאס טייטשט דער חתם סופר אזוי טייטשט דער חתם סופר דער פסוק ער זאגט דא ששת ימים תעשה מלאכה געדענק אינגערמאן אז זעקס טעג שוויצסטו פאר פרנסה אבער געדענק אז וביום השביעי יהיה לכם קודש אז די פרנסה קומט נאר פון שבת דעמאלטס איז די ברכה און דערפאר בעט איך זיך ביי דיר לא תבערו אש בכל מושבותיכם מאך נישט קיין כעס שבת מאך נישט קיין כעס, מאך נישט קיין מריבה שבת, פארוואס זאלסט זיך נישט פארהארגענען די פרנסה, כלשונו הקדוש פון הייליגן חתם סופר איז אזוי, שעל ידי השבת מתברכין ששת ימי המעשה, נאר שבת דעמאלטס ווערט די ברכה, אלא שצריך כלי להחזיק ברכה, מען דארף א כלי, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ולכן זאגט ער, כל מגמתו של השטן, די גאנצע ציהט, וואס וויל ער? איין זאך, לחרחר ריב בשבת ביום שהברכה מצויה. שבת מאכן א קריגעריי ווייל דעמאלטס איז די טאג וואס די ברכה מצויה, און ער ווייסט אז ער מאכט דעמאלטס א קריגעריי, האט ער דערפאר הרג'עט דעם ברכה. האט ער דערפאר הרג'עט דעם, און דאס איז וואס ער וויל. כדי שלא תמצא כלים מקבל ברכה, ועל ידי זה מקלקלים כל ימי המעשה. ממילא ווערט שוין מקולקלים כל ימי המעשה. שטייט אין חתם סופר ועל דרך זה אני מפרש זאגט חתם סופר ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי לכם קודש פירש שמלאכת ששת ימי המעשה נעשה לכם נאר בזכות קדושת יום השביעי נאר דעמאלטס איז די ברכה ולכן לא תבערו אש המחלוקת ביום השבת כדי שתמצא הברכה מקום לחול כדי די ברכה זאל קענען חל זיין וממילא נאר מען זאל קענען חל זיין און אזוי איז געווען רבי משה אריה פריינד זכרונו לברכה דער ירושלימער רב האט דערציילט ער האט עס געהערט פון זיין שווער אז זיין שווער איז אמאל געווען אין לעמבערג מיט א חבר זיינעם און זיי זענען אריינגעגאנגען בית החיים דארטן און זיי האבן געזען ס'איז דא דארט א מצבה לעבן לעמבערגער רב איז דא א מצבה דערלעבן פה נטמן פלוני בן פלוני צדיק נסתר פה נטמן פלוני בן פלוני צדיק נסתר נישט געוווּסט וואָס דאָס איז. זיי זענען אַריינגעגאַנגען אין פּינקעס די חברה קדישא דק״ק לבוב אין פּינקעס די חברה קדישא האָט געהאַט אַ פּינקעס וואָס און ס'האָט געקאָסט אַ שיינע מטבע אַריינצוגיין אין דעם פּינקעס זען וואָס וואָס דאָ שטייט און בקיצור אַריינגעגאַנגען אין פּינקעס האָבן אַראָפּגעלאָזט אַ מטבע זיי אַריינגעגאַנגען דאָרטן אין פּינקעס און ס'איז געשטאַנען דאָרטן אַזוי. ס'איז געשטאנען אז דער לעמבערגער רב איז אמאל געווען ערב שבת אין בית המרחץ צום מקווה און האט זיך געוואשן, און אינמיטן זיך וואשן איז געקומען צו אים דארטן א ארעמאן, עני כמעט שאינו נראה, עפעס א ארעמאן, כמעט מ'האט אים נישט געזען, א ארעמאן, און האט אים געקלאפט אזוי שוואכערהייט מיטן בעזעם אויפן פלייצע, און האט אים געזאגט, רב לעבן, דו האסט געפאסט היינט און נעכטן, איך אויך. איך אויך. גייט אריבער אפאר מינוט גיט ער אים א קלאפ נאכאמאל אויפן פלייצע, רב לעבן דו האסט געפאסט א גאנצע וואך א תענית הפסקה משבת לשבת, איך אויך, און די נפקא מינה פון מיר מיט דיר אז דו גייסט עסן אין שטוב בשר ודגים וכל מטעמים און איך גיי עסן חלות מיט זאלץ, און דו זאלסט וויסן זאגט אים דער ארעמאן, און דו זאלסט וויסן אז טאמער דו וועסט קומען צו עסן די פיש און מען וועט דיר זאגן אז א קעצעלע האט אויפגעגעסן די פיש,

און ער איז נישט געווארן אין כעס ווייל ער האט זיך אים אנגעזאגט, איך ווייס נישט וואס דאס איז, אויב די עולם ווייסט וואס הייסט משבת לשבת, יא? נאך א משבת לשבת צו די פיש הערן אז א קאץ האט אויפגעגעסן די פיש איז א שווערע נסיון פון כעס, ס'איז א שווערע נסיון פון כעס. בקיצור, אין ס'איז געווען א שווערע נסיון, אבער ער האט זיך איינגעהאלטן ווייל ער האט געוואוסט וואס ער האט אים אנגעזאגט. אבער גלייך האט די רב געכאפט אוה, דאס איז עפעס א צדיק נסתר, אז ער האט אים געזאגט, די ערשטע זאך האט ער מגלה געווען דו פאסט, איך פאסט אויכעט, פון וואנט ווייסט ער אז ער פאסט בכלל?

מיר זענען מקבל אפי שכינתא כל יומא, אין דעם רגע וואס זיי ווערן נתגלה דארף ער אפלאזן די וועלט. א צדיק נסתר ווערט נתגלה לאזט ער אפ די וועלט. האט ער געזאגט ער דארף אפלאזן די וועלט נאר זאל זאגן פארן רב ס'איז א שאד ער איז נישט געקומען אליינט, ווייל דעמאלטס וואלט איך אים מגלה געווען סודות התורה. די שמש איז צוריק געלאפן צום רב מודיע זיין וואס ער האט געזאגט, איז דער רב שנעל געלאפן צוריק צו אים צום ארעמאן, איז שוין געווען לאחר יציאת נשמה. און דאס איז דער פה נטמן פלוני בן פלוני צדיק נסתר, דאס איז דער צדיק נסתר. האט ר' משה ארי' דערציילט די מעשה, האט ער אויסגעפירט, איך געדענק נישט פון וועם מען האט עס איבערגעזאגט דעם לעצטן וואס איך גיי יעצט זאגן, ער האט געזאגט אז דער צדיק נסתר האט זיך געלוינט נתגלה צו ווערן, ער האט זיך אים אנגעזאגט טאמער דו העסט יעצט, ווי אזוי איז ער נתגלה געווארן? ווייל ער האט אים אנגעזאגט אז טאמער דו העסט ווערן אין כעס, ווען דו העסט הערן אז א קאץ האט אויפגעגעסן א פיש קענסטו נעמען די גאנצע משבת לשבת און ווארפן אין גארביטש, עס איז גארנישט ווערד. האט זיך אים געלוינט און וועגן דעם איז ער נתגלה געווארן, וועגן דעם האט ער אפגעלאזט די וועלט. האט ער געזאגט האט זיך אים געלוינט נתגלה צו ווערן און אפלאזן די וועלט, די עיקר די רב זאל נישט אנקומען אין קיין כעס און פארווארפן די גאנצע משבת לשבת איך ווייס נישט ווי. פארשטייט האט זיך אים געלוינט אלצדינג. רבותי אונז האמיר נישט ווער זאל אונז אנזאגן דאס אונז האמיר נישט די צדיקים נסתרים וואס ווער זאל אונז אנזאגן נישט זיין אין כעס ווען די קאץ וועט אויפעסן די פיש, און מען מיינט נישט דווקא א קאץ, אסאך מאל אפילו די קאץ בצורת בן אדם האט ער עפעס אויפגעגעסן צו פארברענט צו אויסגעגאסן, די זעלבע זאך זאלסט וויסן אז דו ביסט אין כעס אפילו האסט נישט געפאסט פון שבת ביז שבת קענסטו אנדערע זאכן ווארפן אין גארבידזש וואס לוינט זיך נישט ממילא דער נאר דעם מוסר השכל אז זאלסט וויסן ווי די הייליגע חתם סופר זאגט אז שבת דאס איז די מקור הברכה און ממילא דאס זאגט די וואכעדיגע סדרה און ממילא זאלסטו אכטונג געבן דאס נישט א ווי די בית אהרן מען דערציילט נאך די בית אהרן די הייליגע בית אהרן איז אריינגעקומען מיט ר' אשר סטאלינער אין עפעס א שטאט ס'איז געווען ערב שבת פארטאגס און מען איז אריינגעקומען אין שטאט האבן זיי געזען פון די ווייטנס די רויעך וואס גייט ארויס פון די פון די אויוונס וואס די עקרות הבית די עקרת הבית'ן האבן דארטן אנגעגרייט אויף שבת קודש האט די בית אהרן געזאגט פארן זוהן פאר ר' אשר סטאלינער זעה די מלאכים וואס גייען ארויס פון די רויעך פון די קוימען זע די מלאכים וואס גייען דא ארויס פון די רויעך פון די קוימען. האט ער געזאגט אזוי אז די נשים מיט זייער יגיעה וואס זיי ארבעטן אריין לכבוד שבת קודש וואלטן זיי געדארפט אנקומען צו רוח הקודש, מדריגת רוח הקודש, נאר מיט זייער ירגזון מאכן זיי דאס קאליע. מיט זייער ירגזון, די ירגזון, די כעס, דאס מאכט דאס קאליע. ממילא איז אן קיין ירגזון, ווי די של"ה הקדוש זאגט אין מסכת שבת, אין נר מצוה ז ל ברענגט א זייער אינטערעסאנטע זאך עפעס ווי אוועקצוטרייבן דעם כעס, דער של"ה הקדוש ברענגט אזוי, ער זאגט כתב בעל ראשית חכמה, אז דער ראשית חכמה שרייבט אין ספר אין זיין ספר תוצאות חיים, וזה לשונו, קודם ברענגט ער דער לשון פון ראשית חכמה, אז דער ראשית חכמה האט געזאגט מורי נשמתו עדן כתב שיפנה קורי עכביש מהבית בערב שבת, אוועקנעמען די קורי עכביש, ערב שבת, לסוד הרמז, ויתקן הבית בנרות דולקות און מיטה מוצעת. אוועק נעמען די קורי עכביש, ויתקן הבית בנרות דולקות. שרייבט די של"ה הקדוש אויף דעם, ואני הולך רכיל לגלות סודו, איך וועל מגלה זיין דעם סוד, והוא סוד הקליפות שרצונם למנוע השלום הבית, דאס איז די קורי עכביש, דאס איז די קליפה וואס נעמט אוועק שלום בית, און דערפאר זאגט ער מ'זאל אוועק נעמען די קורי עכביש פון שטוב. דאס גיט די וועלט זאגט א סגולה צו שלום בית ווייל ווייל דאס איז די קליפה וואס ברענגט שלום בית זאגט נאך פון רב דוד'ל אזוי דער רב דוד'ל האט געזאגט אז עס ברענגט מרה שחורה ברענגט עס ס'קען זיין ס'איז הא בהא תליא על כל פנים והוא סוד הקליפות שרצונם למנוע שלום בית והם המה העכביש שצריך לפנותן מן הבית די כף החיים אין סימן רנ ברענגט ער ויש ליזהר לפנותם די אראפ נעמען קודם שעה חמישית ערב שבת משום דמשעה חמישית ואילך שוין נכנסת הארת השבת גייט שוין אריין דעם זוהר על כל פנים דאס שטייט אויך אין עטרת צבי די הייליגע עטרת צבי וואס ארבעט א זוהר מען רעדט וועגן דעם שטן וואס מען האט געשמועסט וואס מען האט געשמועסט אז דער שטן וואס רייצט זיך אן אויף אריין צו ברענגען גראטשקעס מחלוקת'ן

זאל זיין שוין אויפן טיש חלות מיט וויין מיט די מיט די מיט די מאפע מיט צייט איז א סגולה אויף כל מיני רפואות שטארק מסוגל אויף רפואות האט די חפץ חיים געפראוועט מיט דעם על כל פנים אבער נאך זאל ענק איינער אז עס דארף אלץ דינג גיין מיטן גרויסן שלום ווי די בן איש חי ברענגט אין פרשת וירא ברענגט עס אין נאמען פון חיד"א דבעלות המנחה בערב שבת יא מען הייבט אן אז די הדלקת נר בעלות המנחה בערב שבת הוא עת מסוכן

אך, באמת זאגט דער בן איש חי, מי שיש לו מח בקודקודו בין יבין פארשטייט, שאם יצא איזה מכשול מתחת ידם, אין זה נעשה מאיתם, ואין זה מעשה ידיהם, ס'א מעשה שטן. יעדע געראטשקע וואס ווערט אין זה נעשה מאיתם ואין זה מעשה ידיהם אלא הוא מעשה שטן, כדי לחרחר ריב ומדון בעת ההיא, ס'א זמן פשוט וואס ער וויל געראטשקען. צו האסט געקריגן עפעס א טעלעפאון וואס געפעלט דיר זייער נישט, צו איינער האט דיר צובראכן א קריסטאל פלעיט, נישט קיין נפקא מינה וואס ס'איז, זאלסט וויסן ס'איז נישט מעשה ידיהם, און דו ביסט גערעכט און ער איז נישט גערעכט מיט אלסדינג, אבער איינער וואס האט שכל, איז פארשטייט ער אין זה נעשה מאיתם ואין זה מעשה ידיהם אלא מעשה שטן, כדי לחרחר ריב ומדון בעת ההיא, ס'איז ממש ער וויל דעמאלטס מאכן געראטשקעס.

איך האב נישט געמיינט די עולם זאל נעמען צו שרייען אויף די קינדער און סתם קען יאנקען בארקען, נאר דו זאלסט זיך בארואיגן, דו האסט דאך נישט איבערגעלעבט דעם קריג, יא? איז זע גיב אכט אז עס זאל נישט ווערן קיין קריג אין שטוב, און זאג זיך שטילערהייט סתם קען יאנקען בארקען, ס'איז טייערע בריליאנטן וואס דער רבונו של עולם האט דיר געגעבן, קאן קיין צאר קיין פאנטע, און און אזוי רבותי, עם השם חזקו ונתחזקו, שבת החודש, שבת חזק, ער זאגט דער דער בית אברהם, זאגט א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אזוי, איר ווייסט אז א חודש הזה לכם, איז מען נצטווה געווארן ווי? אין מצרים. אין מצרים איז מען נצטווה געווארן החודש הזה לכם. פארוואס? ויאמר אזוי מ'עט די וואך ליינען פרשת החודש ויאמר השם אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החודש הזה לכם ראש חדשים. זאגט ער אזוי, דאס איז די ערשטע מצוה וואס אידן זענען נצטווה געווארן. די ערשטע מצוה. זאגט ער די תורה האט געזאגט בארץ מצרים מ'געפינט זיך נאך אין בוץ דארטן החודש הזה לכם דארטן שריי איך וויל זיך מחדש זיין. דארטן שרייסטו דעם שבת איך גיי זיך מחדש זיין, נישט איך וועל ארויסגיין פון בוץ ווייל איך וועט שוין קומען דארטן איך וועל זיך גיין מחזק זיין, ניין בארץ מצרים אין בוץ דארטן שריי החודש הזה לכם איך הייב אן א נייע בלעטל, זאגט דער בית אברהם אזוי אויף החודש הזה לכם זאגט ער היא מצוה ראשונה שנצטוו און די ערשטע מצוה, ואמרו להם עוד בהיותם בארץ מצרים פארוואס? להורות בזה שאיש יהודי הרוצה להתקרב להשם יתברך, די ווילסט נתקרב, לא ימתין עד שיצא מבוץ התאוות והטומאה שהוא משוקע בו, ווארט נישט וועסט ארויסגיין פון די בוץ פון די תאוות, ניין, אלא בעוד היותו תחת מצרים, ווען די ביסט נאך אין דיין מצרים, יעדער איינער מיט זיין מצרים, ווען די ביסט נאך דארטן, משוקע במ"ט שערי טומאה וגילולי עבודה זרה, דארטן יתחיל כבר בעבודתו יתברך. דערפאר האט די אייבישטער געהייסן אין ארץ מצרים דארטן החודש הזה לכם יעדער איינער ווארט נישט זאל ארויסגיין פון בוץ דערנאך זיך מחדש זיין ניין ווען ביסטו אין ארץ מצרים דארטן אין די מצרים דארטן שריי איך גיי זיך מחדש זיין דאס איז החודש הזה לכם יעדער איינער מיט זיין מצרים ער דערציילט רבי מאטל מייראנץ ער איז געווען ביים בית ישראל דער ערשטער סדר נאכן קריג דער ערשטער סדר נאכן קריג ער איז געווען דארטן אליינס ביים בית ישראל דער ערשטער סדר

אי ביום ההוא בסדר היינט אבער יכול מבעוד יום זאל ווערן לכל הפחות ליכטיג איך קען דאך נישט אין די חשכות אין די תאוות תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך ווען די מצה מיט די מרור קומען דבר אהן אזוי מצה ומרור מחותנים לפניך און פון די מרור פון נאר המצה דארטן מוז זיך מאכן דארטן און פארשטייט יכול מראש חודש ער זאגט יכול מראש חודש איך זיך נעמען ס'עט קימען ראש חודש א נייע זמן איך זיך נעמען תלמוד לומר אי נעם זיך שוין יעצט נעם זיך אי ביום ההוא בסדר היינט אבער יכול מבעוד יום זאל ווערן לכל הפחות ליכטיג קען דאך נישט אין די חשכות תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך ווען די מצה מיט מרור קומען ווען זיי זענען צוזאמען דעמאלט זאלסט זיך אויפהייבן צום אייבערשטן דארטן החודש הזה לכם ראש חודשים דאס איז די ערשטע מצוה שנצטוו בה ישראל די יסוד היסודות פון א אידיש קינד א יסוד וואס טייטש החודש הזה לכם וואס נתקשה משה בחידוש הלבנה דער אייבערשטער האט געזאגט כזה ראה וקדש וואס איז דאס כזה ראה וקדש? ווען וועט מען ווען איז מחדש הלבנה? ווען ער איז קליין, קליין, דער בחור איז שוין איך ווייס ווי, ער וועט זיך מאכן ווי ער איז מחדש זיין, ער איז נאך אזוי קליין, דעמאלטס איז כזה ראה וקדש, דארטן שרייט מען מחדש חדשים ברוך אתה ה' מחדש חדשים, אויף דעם זאגט מען מקדש ישראל וראשי חדשים, און אזוי טייטשט דער מהרש א אין סנהדרין מ ב, אז מען זאגט מען ביי קידוש לבנה, דער החודש הזה לכם מיינט דאך קידוש לבנה, יא.

אבער איז אויב אזוי, אויב אלעס איז אמת איז פארוואס וללבנה אמר שתתחדש? פארוואס די זון איז שטענדיג די זעלבע? ער ווערט נישט קליין און גרויס, ער איז די זעלבע זאך. און די לבנה גייט אראפ און ארויף, פארוואס וללבנה אמר שתתחדש? אויב פועל אמת שפעולתו אמת, איז פארוואס די לבנה גייט אראפ און ארויף? דו ווייסט פארוואס ער גייט אראפ און ארויף? ווייל עטרת תפארת דאס איז א סימן, לעמוסי בטן הייסט כלל ישראל הייסן עמוסי בטן. שהם דער איד אויך עתידים להתחדש אפילו ביסט אראפ אראפ דאס איז די סימן די לבנה קענסט צוריק ארויף גיין קום צוריק ארויף ס'עליות מיט ירידות דא ביי איד וללבנה אמר שתתחדש פארוואס האט די תורה געזאגט פארוואס האט די אייבישטער געזאגט פאר די לבנה זאל ווערן תתחדש ווערן פון איבעראנייס ווערן ניי ווייל עטרת תפארת דאס איז די סימן לעמוסי בטן הייסן כלל ישראל די נביא רופט זיי אן העמוסים מני בטן ל ט דאס איז עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה אז דו אויך ביסט ארויף אראפ קום ווערט יעצט באנייט מ'ווערט באנייט ווי? בארץ מצרים דארטן האט מען געשריגן החודש הזה לכם דא ווערט מען באנייט פארשטייט זיך באנייט ווי האט ער געזאגט בין פרה להחודש מ'האט דאך פריערט געליינט פרה טהרה און פון דעם ווערט מען באנייט תוספות זאגט יענע וואך א מורא'דיגע תוספות תוספות אין מושב זקנים בעלי תוספות אין פרשת כי תשא די תוס' איז א מורא'דיגע מורא'דיגע תוס'. תוס' זאגט משה רבינו האט צובראכן די לוחות, שטייט אין חזל פארוואס האט משה רבינו צובראכן די לוחות? ווייל משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר. א אויב א קרבן פסח שטייט כל בן נכר לא יאכל בו, בן נכר איינער וואס האט געזינדיגט, נתנכרו מעשיו, איז טאר ער נישט עסן קרבן פסח, נו על אחת כמה וכמה האט משה רבינו געזאגט איך האלט דא די גאנצע תורה די לוחות, און דא האבן אידן געזינדיגט די עגל. איז טאר איך עס נישט געבן? אויב א קרבן פסח טאר נישט עסן איינער וואס א איינער וואס איז א מומר, א מומר טאר נישט עסן קיין קרבן פסח, איז איך האלט דא די גאנצע תורה, אידן האבן געזינדיגט די עגל, אוודאי טאר איך נישט געבן די די תורה. פרעגט תוספות, מורא'דיגע תוספות, רבותי, הערט גוט, א פחד פון א תוספות. תוספות פרעגט, בסדר, האסט נישט געוואלט געבן די לוחות, מען קען נישט געבן די לוחות, האסט א קל וחומר, בסדר, אקעי, אבער פארוואס דו ברעכסט עס? לייג עס אוועק, פרעגט ער, היה לו לגונזם תחת ההר, לייג עס אוועק, וואס איז צובראכן? לייג עס אוועק גיב עס צוריק וואס האט ער צובראכן די לוחות? תוס' איז א מורא'דיגע תוס' רבותי שימו לב אל הנשמה תוס' זאגט אז משה רבינו איז דעמאלטס געלאפן אידן האבן געהאלטן אינמיטן זינדיגן און ער איז געגעבן א לויף אפשטעלן פון דעם חטא אפשטעלן זאגט תוס' אז ער האט געהאלטן די לוחות ער האט געוויסט אויב איך גיי עס אוועק לייגן וועט עס געדויערן נאך א מינוט די מינוט טאר אויך נישט זיין ווייל א איד זינדיגט אפהאלטן א מענטש פון א חטא האט ער צובראכן די לוחות בעסער א איד זאל נישט אנקומען צו קיין חטא אידן האבן געהאלטן דעמאלטס אינמיטן זינדיגן, זאגט תוס', שלכך שברם, כי היו כבידים עליו, ס'איז דאך געווען שווערע לוחות, און אז ס'איז געווען שווערע לוחות, און משה רבינו האט דאך געדארפט לויפן, וועגן אפשטעלן א אידן פון א חטא, און מיט אזעלכע שווערע לוחות קען ער נישט אפהאלטן, קען ער, האט ער עס געמאכט צוברעך, איי לייג עס אוועק רואיג, לייג עס אוועק, וואלט עס גענומען נאך א מינוט, אבער די מינוט טאר נישט זיין אויף אפצוהאלטן אידן פון א חטא. אפצוהאלטן א אידן פון עבירה. און תוס' נעמט ארויס פון דא א פסק, אינטערעסאנטע פסק, תוס' זאגט דא אז אויב א מענטש האלט א ספר תורה, מען דארף אפהאלטן אידן פון זינדיגן, זאל ער אוועקווארפן דעם ספר תורה אידן זאלן נישט זינדיגן. מורא'דיגע תוס'. אין מושב זקנים בעלי התוס'. הערט וואס ער זאגט: ומצאתי שפירש הרבינו יחיאל שלכך שברם פארוואס האט תוס' זאגט תוס' פארוואס האט משה רבינו צובראכן די לוחות? מ'האמיר דאך געפרעגט א קשיא, אפילו דו האסט די קל וחומר אבער לייג אוועק די לוחות פארוואס צוברעכסטו? פארוואס האסטו עס צובראכן?

און ממילא בקיצור רב, און ממילא איז ער געלאפן, האט ער געדארפט לויפן, מיט שווערע לוחות קען ער נישט לויפן, ס'האט געמאכט צוברעך כדי אפהאלטן דארט א א א פון א עבירה, לייג עס אוועק א מינוט רואיג, לייג עס אוועק אין ב, ס'וואלט געדויערט נאך א מינוט וואלטן אידן געזינדיגט, דאס טאר נישט זיין, ס'איז בעסער צובראכן די לוחות, וועגן דעם האט ער צובראכן די לוחות, וואס הייסט א איד זינדיגט, וואס וואס וואס הייסט א חטא אויבן ביים אייבערשטן, וכתב הרבינו יחיאל ז"ל מכאן, זאגט תוספות, מכאן שאם אדם נושא ספר תורה ורואה שאחרים רוצים לחטוא, ואינו יכול למהר ולאחוז ולמנוע אותם מן החטא מפני הספר תורה, וועגן דעם איך האלט א ספר תורה קען איך אים נישט אפהאלטן פון עבירה, ישליך ספר תורה מידו כדי למנוע מן החטא. הערט וואס תוס' זאגט, ישליך ספר תורה מידו כדי למנוע מן החטא אפהאלטן פון א חטא. וואס הייסט דאס א חטא? אז די תורה זאגט ואשברם לעיניכם, איר ווייסט די תורה, די סיום כל התורה כולה, פרשת ברכה שמחת תורה ליינט מען, ולכל היד החזקה. ולכל היד החזקה, דאס מיינט ולכל המורא הגדול, וואס איז יד החזקה? יד החזקה משה רבינו האט מקבל געווען לוחות מפי השכינה, איינער האט א השגה וואס פאר א ענין דאס איז, מקבל מפי השכינה די לוחות, יד החזקה. וואס שטייט שפעטער? ולכל המורא הגדול, דאס איז משה רבינו האט געמאכט מום מיט די ערד, דא איז עס קריעת ים סוף, מורא הגדול. אבער וואס איז די גרעסטע זאך? לעיני כל ישראל זאגט רש"י, האט צובראכן די לוחות לעיניכם, און די אייבערשטער האט געזאגט יישר כחך ששברת. יישר כח, פארוואס? לעיני ווייל אידן זאלן זעהן וואס הייסט עס א חטא, וואס הייסט עס א חטא ביים אייבערשטן, לעיני כל ישראל, וואס הייסט עס, לעיני דא, מיט דעם איז סיום כל התורה כולה, ווייל אלע פרעגן, וואס איז די פשט צובראכן, ואשברם לעיניכם, די לוחות איז געווען עפעס פון גלאז, צו פון אייזן, צו פון גאלד, צו פון זילבער, דו קענסט צוברעכן? דאס איז געווען מעשה אלוקים, מעשה אלוקים קענסטו צוברעכן? וואס הייסט צובראכן, ואשברם לעיניכם, דו קענסט צוברעכן מעשה אלוקים? יא! א חעזקע צו ברעכן וואסערע קעפ! דאס איז די גרייטע ליין איך וויס נאך א פאר ביים פארן א חודש לא יפסיק אז מען איז זיך מחזק מען איז זיך מחזק מען איז זיך מתחדש מען איז זיך מתחדש איז די א די תורה פון רבין פון לובלין וואס די רבי פון לובלין האט געזאגט ער האט געזאגט דארט מיין רב דער רב אין פרשת כי תשא האט געפרעגט וואס איז געווען די חטא העגל זאגט וואס הייסט מען געזינדיגט עבודה זרה די אלה אלקיך ישראל ניין, וואס איז געווען די חטא העגל? האט ער געזאגט וואס שטייט שפעטער, ויתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו, ויתאבלו, דאס איז געווען די חטא, האסט נישט גלייך תשובה געטון, ביסט אריינגעטאנצן אין אבילות, שנעל תשובה טון, שנעל, שנעל ווערן באנייט, דאס איז געווען די חטא. זאגט די חוזה מלובלין א מורא'דיגע ווארט, אז דער, ער זאגט א, שטייט דארטן, איר, די עולם דארף עס זען אין חומש, שטייט ולא שתו איש עדיו עליו, זיי האבן נישט געלייגט די קרוינען, נאכדעם שטייט דער רבונו של עולם זאגט צו משה רבינו, דו האסט דאס אונז געזינדיגט, עתה הורד עדיך מעליך אראפנעמען אלע קרוינען. זאגט דער הייליגער רבי פון לובלין, ווען האט זיך עס אנגעהויבן? ווייל ולא שתו איש עדיו עליו, ווייל זיי האבן נישט געלייגט די קרוינען. כל זמן דו האסט זיך נאך געהאלטן שטארק גייסט זיך מחדש זיין, דער רבונו של עולם האט נישט געזאגט הורד עדיך מעליך, נאר ווייל ולא שתו איש עדיו עליו האט ער געזאגט דו האסט דאס אונז געזינדיגט, דו לייגסט שוין נישט די קרוינען, האט דער אייבערשטער געזאגט יא, אקעי, הורד עדיך מעליך. כל זמן דער אינגערמאן האלט זיך שטארק, ער גייט זיך מחדש זיין, ער באנייט זיך, ער באנייט זיך, ווי האט ער געזאגט רבי משה מידנער, מלך סומך נופלים, מלך עושה מעשה בראשית, ווי אזוי איז מען סומך א נופל ער איז דאך געפאלן, דו ווייסט פארוואס? זאגט ער ווייל עושה מעשה בראשית, דער אייבערשטער מאכט יעדע מינוט א נייע בריאה, איז דו ביסט געפאלן, ס'איז ביי די בריאה וואס איז געווען זכרונו לברכה, די נייע בריאה ביסטו נישט געפאלן. מלך סומך נופלים, ס'ווערט דאך החודש הזה לכם, דאס איז עפעס חדשות, ס'ווערט דאך באנייט אלעס, מלך סומך נופלים, דער נופל איז געווען צווישן די פריער בריאה און אלטע בריאה, ס'איז געווארן שוין א נייע בריאה, מלך עושה מעשה בראשית מאכט דאך א נייע בריאה, אין די נייע בריאה וועל איך שוין וויסן וואס דאס הייסט זיך אכטונג צו געבן, דארטן גיי איך זיך אכטונג געבן, גיי איך זיך באנייען מיטן אויפן גרעסטן קנאק. געברענגט די ברכת אברהם אז ער איז אמאל געווען אין איטאליע מיט זיין פעטער רב זעליג לידער וועגן אתרוגים, ער איז געפארן מיט אים וועגן אתרוגים, און זיי זענען דארטן איינגעשטאנען אין א אכסניא אין א האטעל וואס האט געהייסן טריעסט, אין א שטעטל וואס האט געהייסן טריעסט, דארט אין שטאט איז געווען א האטעל, ברענגט דארט דער ברכת אברהם האט געזען ראיתי שם בספר ישן, האט געזען אין א ספר ישן דארט, אז מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, וואס איז טייטש? אז דער אייבערשטער מחדש די גאנצע צייט די בריאה. דאס הייסט די וועלט ווערט כסדר באנייט, דער רבונו של עולם באנייט די גאנצע צייט די בריאה, נישט אין איין מאל, יעדע מינוט די אייבערשטער מחדש תמיד מעשה בראשית, אזוי ווי פרעגט ער דארטן אז פארוואס טאקע האט די אייבערשטער געמאכט אזוי אז ער באנייט כסדר די בריאה, פארוואס האט די אייבערשטער נישט געמאכט איינמאל די בריאה זאל קענען פון דעם כח שטיין די גאנצע צייט, פארוואס מאכט די אייבערשטער אזוי אז זאל זיך ווערן באנייט פון כסדר מן הזמן, דו ווייסט פארוואס, ווייל א מענטש האט דאך געזינדיגט, ער איז געפאלן, און ער זאגט, אה, איך האב שוין נישט קיין האפענונג.

ווי האט ער געזאגט רבי זלמן בריזל? ער זאגט אז די גמרא זאגט כל האומר תהילה לדוד ג' פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. האט ער געזאגט וואס איז? ווייל סוף אשרי זאגט מען דאך ואנחנו נברך קה מעתה ועד עולם הללוקה. האט ער געזאגט איינער וואס קען דריי מאל א טאג צוזאגן מעתה ועד עולם א נייע זלמן. מעתה ועד עולם א נייע זלמן. ער האט שוין צוגעזאגט אין די פרי ער זאל זיין א נייע זלמן. און ווייטער. ווארט ער, אבער יעצט זאג איך נאכאמאל צו, און ס'האט א כח דריי מאל א טאג אזוי, ער איז א בן עולם הבא. פארשטייט? דריי מאל א טאג, ער לאזט זיך נישט נאך, ער מאכט נישט קיין ויתאבלו, ער מאכט נישט קיין לא שתו איש עדיו, נאר ער איז זיך מחזק דריי מאל א טאג א נייע זלמן, ער איז א בן עולם הבא, ער איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא. און פארשטייט זיך, מיט א נייגקייט און מיט א התחדשות, מיט א, די אמרי אמת געזאגט,

פארוואס ביי די חצר שטייט נישט כאשר ציוה השם את משה? זאגט ער די גמרא זאגט א באקאנטע גמרא אין שבת למד א' אז די תורה דאס איז די מפתחות פנימיות יראת שמים דאס איז די מפתחות חיצוניות זאגט די גמרא איינער וואס האט נישט קיין יראת שמים ער האט תורה אן קיין יראת שמים איז פונקט ווי איינער וואס האט א שליסל נאר פון אינעווייניג, ער האט נישט קיין שליסל פון אינדרויסן, ווי אזוי וועט ער אריינגיין, ער קען נישט אריינגיין. זאגט ער, קומט אויס אז די חצר דאס איז וואס? די יראת שמים. דא איז נישטא קיין כאשר ציוה השם את משה, ווענדט זיך נאר אין דיר, צו וועסט זיך נעמען צו די ארבעט. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. דא איז הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, דערפאר שטייט דא נישט בחצר כאשר ציוה השם את משה, ווייל די חצר מיינט זיך די יראת שמים, די חצר מיינט זיך איז דא נישטא כאשר ציוה השם את משה, ווי זאל ער דארטן קומען צום רעבן, ער האט געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, און די רבי האט אראפגעלאזט דעם קאפ, שטיק צייט, ער האט אויפגעהויבן דעם קאפ, איך האב געפוילט ביים אייבערשטן, יעצט ווענדט זיך עס שוין נאר אין דיר. דאס דארף מען פועל'ן נאר ביי דיר, פארשטייסט? דא שטייט נישט כאשר ציוה השם את משה. דא ווענדט זיך עס נאר אין דיר אליינס, אז דו וועסט מחליט זיין טאקע החודש, מען איז זיך מחדש, מען דערהייבט זיך. דו זאלסט וויסן, א חלק אין די התחדשות איז דאס וויסן דיינע כוחות וואס דו פארמאגסט. די גרויסע כוחות וואס יעדער איינער פארמאגט. ער זאגט דער הייליגער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, ער שרייבט עס, אין פרשת תצוה, ער זאגט ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתיו רוח חכמה, זאגט ער וואס טייטש אשר מילאתיו רוח חכמה, זאגט ער אין חובת הלבבות שטייט, א מענטש קען האבן עפעס א כשרון, ער קען האבן א כשרון אין זיך, ער ווייסט נישט פונעם כשרון, און אזוי שלאפט די כשרון, און אזוי לעבט ער מיטן כשרון פארשלאפן, אזוי שטארבט ער מיט א פארשלאפענע כשרון, מען האט אים געגעבן א כשרון און גארנישט געווארן מיט דעם.

מיר זיצן דא, וויסן דערמיט צו קומען דא פאר א שבת חזק, פאר א שבת החודש, נוץ עס אויס! התחדשות! מען האט דיר געגעבן די כח ההתחדשות, מען האט דיר געגעבן, ס'ווענדט זיך אין דיר, די כוחות אין יראת שמים, אין תורה ויראת שמים, על התורה ועל העבודה. נוץ עס אויס, ארבעט אריין אין דעם, קאך אריין אין דעם הייסן טאג. קאך אריין מיט א פרישקייט. פארקערט, ווען א מענטש איז זיך מתחדש, מען זאגט נאך אז עס איז געווען די לעצטע ווערטער פון חידושי הרי ם דאס, עס איז געווען נאך די יארצייט זונטאג, מען זאגט נאך, די שפת אמת ברענגט עס אין חידושי הרי ם, אבער מען זאגט נאך אז עס איז געווען די לעצטע ווערטער זיינע, אז ער האט געזאגט ביי די וואכעדיגע סדרה שטייט ויבואו האנשים על הנשים, וואס טייטש על הנשים? ווייל ביים חטא העגל איז דאך ידוע אז די אנשים האבן געזינדיגט ביי די עגל, נשים נישט. נשים האבן נישט געזינדיגט. דער משכן האט דאך מכפר געווען אויפן חטא העגל. מען האט דאך תשובה געטון. נאך תשובה ויבואו האנשים על הנשים, געווארן העכער פון די נשים, ווייל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ויבואו האנשים זענען געווארן העכער. פארוואס? ווייל אזא כח התשובה, אזוי איז דאס. אזוי איז דאס. יעדע איד האט די גרויסע געוואלדיגע כוחות, נאר מען דארף זיך געבן אביסל א שאקל. אביסל א שאקל. די חידושי הרי ם זאגט א באקאנט ווארט די וואך, און דארף זיך אביסעלע מתבונן זיין אביסעלע אין דעם. ער זאגט רש י זאגט די וואך, באקאנטע רש י והנשיאים הביאו את אבני השוהם. נשיאים איז דאך חסר יוד, פעלט א יוד, פעלט דא די יוד. נשיאים דארף שטיין מיט א יוד, פארוואס פעלט די יוד? אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח זענען זיי געקומען בתחילה, חנוכת המזבח זיי מנדב געווען די ערשטע. און בחנוכת המ במלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה זענען זיי געקומען די לעצטע פארוואס אלא כך אמרו הנשיאים די נשיאים האבן געזאגט יתנדבו ציבור מה שמתנדבין זאל די עולם ברענגען אלעס וואס מען דארף ומה שמחסרים אנו משלימים אותו זאל די עולם ברענגען וואס זיי ווילן און שפעטער וואס ס'פעלט וועלן אונז ברענגען כיוון שהשלים הציבור את הכל די עולם האט געברענגט אלעס שנאמר והמלאכה היתה דים אמרו נשיאים מה עלינו לעשות וואס זאלן אונז ברענגען הביאו את אבני השוהם זיי האבן געברענגט אבני שוהם ווער ס'ווייסט אבני שוהם געווען די טייערסטע זאך און די חשובסטע זאך אין די גאנצע משכן ס'איז שטיינער ס'איז נישט סתם אבני שוהם געווען די טייערסטע זאך לכך התנדבו בחנוכת המזבח בתחילה בחנוכת המזבח האבן זיי תשובה געטון אויף דעם וואס האבן ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם מ'האט גענומען אן אות ארויס א יוד והנשאם כתיב פרעגט די חידושי הרי ם איך פארשטיי נישט זיי האבן געהאט א נארמאלן קלארן חשבון וואס האבן זיי געזאגט די נשיאים פארוואס האבן זיי נישט געברענגט נאר נייט ווייל זיי האבן געמאכט א חשבון, זאל די עולם ברענגען וואס זיי דארפן, און וואס זיי פעלט זאלן אונז צולייגן. ס'איז די שענסטע חשבון, שטעלט אייך פאר איינער גייט ארויף צו א גביר, ער דארף הכנסת כלה, ער דארף חתונה מאכן א קינד, הא? גייט ארויף צו א גרויסע גביר, און דער גביר זאגט אים בסדר, מאך, גיי שנאר ארום וויפיל דו דארפסט, דער גאנצער רעשט אויף מיר, איך גיב דיר די רעשטע. ער וואלט דאך געווען אזוי גליקליך, ניין? ער זאגט אים, איך גיב דיר די גאנצע רעשטע. פרעגט דער חידושי הרי"ם, וואס איז געווען דא די עוולה? די נשיאים זאגן זאל די עולם ברענגען, אונז ברענגען מיר די רעשטע, זיי האבן געברענגט אבני שוהם, וואס איז דא די חסרון? זאגט דאך דער חידושי הרי"ם א מורא'דיגע ווארט, דער רבונו של עולם זאגט פאר די נשיאים, איך דארף דיינע שטיינדלעך, איך דארף דיינע געלט, זאגט דער אייבערשטער, דאך לי הכסף ולי הזהב נאום השם, איך דארף דיינע געלט, איך דארף דיין ברען, דיין פייער, דיין לויפן, אז דו ביסט נתעצל אויף דאס, פעלט דא די גאנצע איד, האט ארויסגענומען די יוד, די גאנצע איד פעלט. די גאנצע איד, איך דארף נאר דיין ברען, איך דארף דיין געלט דארפיר? איך דארף דיין ברען, גיב זיך א שאקל, גיב זיך א הייב אויף שבת חזק, שבת החודש, גיב זיך אביסל א שאקל, א ברען, נישט וואס? אז דאס פעלט, זאגט דער חידושי הרי"ם, פעלט די גאנצע איד. נו, אבער ערשט יעצט צום מוסר השכל. איך מיין אז יעדער איינער וואס דער רבי זאל ארויסנעמען פון אים א יוד פון זיין נאמען, אוי אוי אוי.

גיב א קוק אין פרשת נשא וויפיל יעדע נשיא האט געקריגן א פאר פסוקים די גרעסטע פרשה אין תורה פרשת נשא פארוואס ווייל מ'האט אויף דעם תשובה געטון ווייל יעצט שכל דא האט געפעלט נאר איין יוד האבן געקריגן יעדער איינער א פאר פסוקים אזוי די שכל פון איינער ס'איז זיך מחדש בתשובה בתשובה שלימה איז די צוויי לימודים די ערשטע לימוד אז די אייבערשטער דארף נישט דיין געלט ער דארף דיין קאך דיין ברען. ער דארף דיין ד, אין יעדע זאך אזוי, איך רעד נישט יעצט אויף געלט דווקא, אין יעדע זאך, ער דארף דיין ברען, דיין רצון, דיין רשפי אש שלהבת קה, ווי זאגט דער אלשיך הקדוש, אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, דו מיינסט המלך שלמה מיינט דאך די אייבישטער, ער דארף פון דיין מעצי הלבנון דארף ער א משכן, רפידתו זהב ער דארף דיין גאלד, מרכבו ארגמן ער דארף דיין ארגמן. נאר וואס דען נישט צו בתוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים דארף דיין הארץ זאל קאכן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים פון כנסת ישראל מען דערציילט נאך רבי אייזל חריף באקאנטע מעשה געזוכט א בחור געהאט א בת יחידה און געדארפט געזוכט א בחור איז אריינגעלאפן אין א ישיבה פון דרײַ הונדערט בחורים האט פארגעשלאגן א קשיא איז געהייסן ווער ס'ענטפערט די תשובה ער איז די חתן חתן איז רבי אייזל חריף ער האט פארגעשלאגן א קשיא, ס'איז געווען דרײַ הונדערט תירוצים, ס'איז געווען דרײַ הונדערט עילויים דארטן, עילויים, עילויים, און ער האט אפגעפרעגט אלע תשובות און ארויס אן קיין חתן, ווייל אלע תשובות האט ער אפגעפרעגט, געווען א גרויסע קאפ רבי אייזל, שוין, ער איז ארויסגעגאנגען אן קיין חתן, ער איז געגאנגען ביי די באן, ביי די באן סטאנציע, איז עפעס א בחור נאכגעלאפן, פרעגט ער אים יא? האסט א תשובה? זאגט ער ניין, אבער וואס איז די תשובה? פרעגט אים דער בחור, וואס איז די תשובה? זאגט ער דו ביסט מיין חתן.

רבי אייזיק חי האט אים נישט גענומען ווייל האט געברענגט א תשובה, האט נישט געברענגט קיין תשובה אבער האט געשריגן איך וויל א תשובה, אויף דאס ווארט דער אייבישטער, כי זה כמה נכסוף נכספתי, נפשי חולת אהבתך, זאל שרייען אנא קל נא רפא נא לה. בהראות לה נועם זיוך.

זאגט ער די חלל איז געווארן מתקדש געווארן פון די רצונות וואס אידן האבן געוואלט ברענגען די וואך שטייט מ'האט אפגעשטעלט גענדיגט איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש מ'טאר שוין נישט ס'איז געווען אידן וואס האבן געברענגט און מ'האט נישט געקענט פון דעם שוין מאכן והותר פון די אלע רצונות און אלע רצונות וואס האט נישט געהאט קיין חלות אויף דעם איז דאס איז געווארן די חלל מתקדש און תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים די חלל

בנס או יומי. בנס איז דאס געשטאנען בנס. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ס'איז געשטאנען בנס. פרעגט דער שפת אמת, איר ווייסט אז די גאנצע משכן האט דאך געמוזט ווערן געבויעט פון נדבת עם בני ישראל מאת כל איש אשר ידבנו לבו. די נדבת הלב, זי האט געבויעט די וועלט. פרעגט ער פון וואו איז אנגעקומען דער בנס או יומי, דער פלאץ וואו דער ארון איז געשטאנען, וואס איז געווען בנס, פון וואו איז דאס געקומען? זאגט ער דו ווייסט פון ווי? פון די מענטשן וואס האבן געוואלט ברענגען מ'האט שוין נישט געלאזט. פון די אלע רצונות וואס האט נישט געהאט קיין חלות אויף וואס חל צו זיין איז געווארן די הייליגסטע פלאץ וואס דארט איז געלעגן דער ארון וואס בנס היה עומד דאס האט אויך נישט געהאט קיין חלות. פון די רצונות פון א מענטשן. ער שרייט ער וויל נתקרב ווערן צום בורא עולם. ס'גייט אים נישט מ'לאזט נישט. איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש מ'לאזט נישט. און ער וויל און ער לאזט זיך נישט פון דעם פון די רצונות וואס האט נישט געהאט קיין חלות פון דעם איז געווארן די הייליגסטע פלאץ וואו דער ארון הקודש בנס היה עומד די רצון פון די מענטשן דערהייבן דערהייבן דעם רצון אין יעדן מצב בכל עת ובכל זמן אזוי איז מען מסיים די תורה די וואך ביי חזק כי ענן ה' על המשכן יומם. ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, און חזק חזק ונתחזק. זאגט ער אזוי, ווען ס'זעט אויס א מענטשן, ס'איז אן ענן, ס'עפעס אזוי א יום המעונן ביי אים אין רוחניות, געדענק דאס איז יומם זאגט ער, געדענק אז דאס איז יומם, דאס איז ביים אייבערשטן די יומם, דו שרייסט פון דעם ענן און ווילסט נתקרב ווערן, ואש תהיה לילה בו, ווייטער ווען דיר זעט אויס, פייער! פששש! פייער! דאס איז לילה בו! דאס איז צו געדענקען בכל מסעיהם און אזוי חזק חזק ונתחזק. שטענדיג געדענקען דער רבונו של עולם מיט דיר און ער ווארט נאר אז דו זאלסט דו זאלסט נתעלה ווערן און נתעלה ווערן טאקע און מיט א און נתעלה ווערן מיט א פרישקייט. די ערשטע זאך וואס מען טוט יעצט איז שוין די ערשטע איז אלעס ווייל ער זאגט דער חידושי הרי"ם די וואך געווען די יארצייט ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות און זאגט דער חידושי הרי"ם ויקהל משה האט צוזאמען גענומען די עולם נעמט זיך צוזאמען אויף א גוט ווארט אויף זיך דערהייבן, האט ער געזאגט אלה הדברים אשר ציוה השם לעשות, דאס האט די אייבערשטער געזאגט אז מען זאל זיך צוזאמען נעמען אויף זיך צו דערהייבן, דער ויקהל, אלה הדברים אשר ציוה השם לעשות, דער ויקהל, זיצן צוזאמען מיט אידן, זיצן צוזאמען מיט אידן, ס'איז א פרייטאג צונאכטס מיט אידן צוזאמען זיצן, צו סיום, זאגט ויקהל. ויקל, גימטריא, הונדערט איין און פופציג, גימטריא מקווה, ווייל דאס איז די גרעסטע, אסיפתן זו היא טהרתן, ואסף איש טהור וואס מען האט געליינט יענעם שבת, אזוי שטייט אין אהבת שלום און אמרי נועם, אז ויקהל גימטריא מקווה, ווייל דא אסיפתן זו היא טהרתן מען זיצט צוזאמען מיט אידן, ווייל טומאה דחויה היא בציבור, בציבור איז מען דוחה אלע טומאות, די אלע טומאות ווערט פארפליקט בציבור, ווער רעדט. די מגלה עמוקה זאגט אז ציבור איז גימטריא רחמים ווייל דאס איז מעורר רחמים אויף אידן ווען אידן זיצן צוזאמען, מען זיצט צוזאמען, צו דאס איז א פרייטאג צונאכטס מיט א קה ריבון און א קה אכסוף, צו אינמיטן די וואך ער זיצט מיט אור החיים הקדוש זיך צו דערהייבן, ס'איז געווען די זשיטאמירער רב האט געזאגט אויף א זיץ פרייטאג צונאכטס איז נישט מוותר געווען ווייל ער האט געזאגט נאר בזכות דעם לעבט ער, וואס איז? ער זאגט ער איז אריינגעגאנגען אמאל אין קארלין. ער איז געווען אין קארלין ביי א זיץ, דער עולם איז געזעצן אליין א זיץ, און ס'איז געווען א זיץ, און דעמאלטס איז געווען קארלין, מען האט דעמאלטס געשמועסט אויף דעם ענין פון זיך בארואיגן אביסל ווען ס'ברענט א קאכעדיגע טשולנט, כ'רעד דאך נישט אויף שבת, ווען ס'ברענט ליל שישי צו ליל שלישי דער טשולנט, זיך בארואיגן, נישט נישט עסן, אבער זיך בארואיגן, לאזן אים ווארטן אביסל. מען האט דעמאלטס איבערגעזאגט דארטן דעם ווארט פון חוזה מלובלין, אבער חוזה מלובלין האט געזאגט סעודה שהנאתך הימנה משוך ידך הימנה, זאגט דער חוזה מלובלין, שטייט נישט סעודה שהנאתך הימנה זאלסטו נישט עסן, שטייט נישט נישט עסן, משוך ידך הימנה הייסט בארואיג זיך, לאז אים ווארטן אביסל, נאך אפאר מינוט, פאוואליע. משוך ידך הימנה, ווארט. אויף דעם איז געווען די נושא פרייטאג צו נאכט. די זשיטאמירער רב דערציילט ער איז געווען דארט ביים זיץ, צומארגנס אין די פרי האט ער געהאט א קידוש, און ס'איז ארויפגעקומען א קוגל, נאך אלץ האבן וואס איז געגאנגען א פארע, און ער האט געהאלטן נאך א לאנגע נשמת אויכעט, די הארץ איז געווען אה אה אה, און ס'האט אים געקומען צו געבן א כאפ דעם קוגל בעודה בכפו יבלענה, אבער ער האט זיך דערמאנט מ'האט דאך נעכטן גערעדט פון זיך בארואיגן ווארטן, האט ער אנגעהויבן צו צונעמען די קוגל, ווייל ער האט זיך געוואלט בארואיגן, ווייל מען האט דאך נעכטן גערעדט ביים זיץ פון דעם, האט אנגעהויבן צו צונעמען דעם לאקשן, ס'איז געווען א לאקשן קוגל, ער האט צונומען די קוגל, האט ער געטראפן א נאגל, א מסמר, א נאגל, האט ער געזאגט דער זיץ פרייטאג צו נאכט האט אים געראטעוועט דאס לעבן, דערפאר האט ער נישט מוותר געווען אויף קיין זיץ פרייטאג צו נאכט. אבער ווער רעדט וויפיל עס ראטעוועט אין רוחניות, טומאה דחויה בציבור אז ס'איז דוחה בציבור און אלסדינג, זענען זיי גייען נישט פרעגן פארוואס, ווי אזוי, איז עפעס א אנטיביאטיק וואס מ'האט אריינגעלייגט אין די בלוט און אזוי ארבעט עס, מען זיצט מיט אידן און מען זינגט א קה רבון הקרבתו און ס'פליקט אלע טומאה און טומאה דחויה בציבור, דער וואס מיר מאיר פלעגט זאגן אז שלמים איז קדשים קלים זאגט מען יעדן טאג שלמים קדשים קלים, יא, אבער מען זאגט אין די זעלבע משנה זאגט מען זבחי שלמי הציבור איז קדשי קדשים, די זעלבע קדשים קלים וועט זיצן מיט א ציבור ווערט ער א קדשי קדשים, ער ווערט ער ווערט עפעס אנדערש אינגאנצן. ער ווערט אן אנדערע מציאות. ציבור ווי דער תפארת שלמה זאגט ראשי תיבות צדיקים בינונים רשעים ווער האט השגות ווען אידן זיצן צוזאמען רבי אייזיקל קאלובער זאגט א ווארט כל בי עשרה שכינתא שריא אז ווען אידן זיצן צוזאמען אויף מסאלא ווערן שכינתא שריא כביכול מאכט מתיר די חבלים פון די שכינה הקדושה פון דעם גלות, שכינתא שריא, לשון שרי ואוסר, מאכט אויף די באקאנטע לשון וואס אלע ווייסן וואס ס'שטייט פון פון פון בעל התניא אין אגרת הקודש כ"ג, שרייבט ער דארטן שמעתי מרבותי, שמעתי מרבותי, כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל, ווען א מלאך קומט אריין צווישן צען מענטשן, אף שאינם מדברים דברי תורה, אבער זיי רעדן נישט קיין דברים אסורים, נישט קיין דברים אסורים, אפילו רעדן נישט דברי תורה, זענען צען מענטשן, תפול עליו אויפן מלאך אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי ער ווערט בטל ממציאות א מלאך ווען ער קומט אריין צווישן צען מענטשן שם משמואל ברענגט ער עס פון ר' דוד לעלובער ברענגט ער אין תולדות תרע"ז ברענגט עס דער דער דער דער דער שם משמואל פון ר' דוד לעלובער כל מקום שיש בו עשרה מישראל אפילו מלאך שבא לשם מתמוגג מפחד משכל דבי עשרה שכינתא שער רבותי, אינז זעמער נישט קיין מלאכים, יא, אבער אינז זאל מען וויסן וואס ווערט פון אינז מענטשן, א א א די וועסט קריגן אמאל א ע ע ע ע עסט זיך קענען געבן עפעס א שאקל אין יראת שמים, אלעס רבותי מיט א פרישקייט. מיט א פרישקייט.
מיט א פרישקייט א חודש פרישקייט תתחדש כנשר נעורייכי נאר באקאנטע לשון דער של"ה הקדוש זאגט אין שערי האותיות ק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וואס הייסט והוא חי בהם? וואס הייסט והוא חי? ברענגט ער צו א רשי אין ברכות נ"א די גמרא זאגט דארטן עשרה דברים נאמרו בכוס בכוס של ברכה די צענע איינע פון די זאכן עס דארף זיין חי און רשי זאגט וואס הייסט חי? אי נמי זאגט רשי אי נמי פרישקא בלע"ז זאגט דער של"ה הקדוש עס הייסט נישט אשר יעשה אותם האדם וחי בהם זאלסט מאכן מיט א פריש קול אז מיט א פרישקייט נאכאמאל געדאווענט נאכאמאל געלערנט נאכאמאל א זיץ וחי בהם מיט א פריש קול מיט א פרישקייט מיט א אויפלעבן און ער ברענגט די אביר הרועים ברענגט ער א מורא'דיגע לשון האט געהערט פונעם אבני נזר שמעתי מכבוד קדושת אדמו"ר מסאכטשוב זצ"ל האט געהערט פון אבני נזר כי כל הדחקות והצרות

הוא הכל בשביל שלומדים הגמרא כאדם שרוצה לישון פארשלאפענדיג בלע"ז. ער איז דאס אזוי ממשיך. ער זאגט לו היו מצייתים ווען די עולם פאלגט מיך אני ערב בדבר זאגט דער אבני נזר איך בין ערב. איינער וועט גיין לערנען מיט א פרישקייט ס'וועט אים נישט פעלן גארנישט וועגן עניני פרנסה. ס'וועט אים גארנישט פעלן פרנסה. ער וועט גיין לערנען מיט א פרישקייט. מ'זאל איינער וויסן אז טאמער זאגט ער ער גייט לערנען מיט א פרישקייט און ער הערט אין גראסערי איז דא א גרויסע חוב אדער די מנהל פון באנק זאגט אז די מצב איז אנגעזעצט, זאל ער וויסן דער אבני נזר איז אים מכחיש. אויב ער זאגט ער לערנט פריש, ער לערנט מיט א פרישקייט, און דער מנהל באנק זאגט אז די מצב טויג נישט, זאל ער וויסן דער אבני נזר איז אים מכחיש. אדער אפשר דער מנהל באנק האט א טעות, כ'ווייס ס'קען אויך זיין אמאל. אדער האסטו א טעות, ער לערנט נישט אזוי פריש. זיי בודק, די ערשטע זאך צו דו לערנסט פריש, אויב דו ווילסט מצב די בודק אין באנק, דארף נישט קלינגען אין באנק, קלינג אריין אין דיין גמרא וויאזוי דו לערנסט יעצט. דו זאלסט עכפ דעם בודק די מצב אין באנק. דארף נישט דארטן קלינגען, און זיי בודק אין די גמרא, ער זאגט ער נעמט ערבות אויף דעם, ער זאגט ער האט גענומען ערבות, ער האט א לשון. כל הצרות והדחק שיש לעולם, כל העולם רחמנא לצלן, הם רק בשביל שהעולם לומדים הגמרא כאדם שרוצה לישן, פארשלאפענדיג בלע"ז, ולו היו מצייתים לדברי אני ערב בדבר דער אבני נזר זאגט, איך בין ערב, אז איינער וועט אריינגיין לערנען מיט א פרישקייט, לא יחסר לו שום כלי מעניני פרנסה. נו, וויסן אלע לערנען, אלע, אבער דער פרישקייט ווי דער בעל שם הקדוש האט געזאגט, אל תשליכני לעת זקנה, זאגט ער, זאגט דער בעל שם הקדוש, מאך מיר נישט פאראלטעוועט, זאגט דער, פאר נישט פאראלטעוועט, נאך אמאל געדאוונט, נאך אמאל, א פרישקייט. זאגן די פני מנחם, האט געהאט מיט נורות איז אוועק פון דארט 200 סידורים ער האט געהאט דארט 200 סידורים וואס איז ער האט געוואלט דאווענען מיט התחדשות מיט התחדשות כ'האב נישט געמיינט די עולם זאל גיין קויפן יעצט דרײַ הונדערט סידורים דא און דא זאל ער מאכן פארוואס נישט דרײַ טויזנט סידורים. געמיינט א פרישקייט, ס'זאל זיין א התחדשות. א קאך מיט א ברען, מיט א פלאקער, מיט א שמחה, מ'רעדט וועגן א חודש, מ'רעדט וועגן חזק, איז די ערשטע זאך מיט א שמחה, מיט א פרישקייט, נישט פאר'אלטעוועט. א פרישקייט און ווי מען האט געשמועסט פריער דער חידושי הרי"ם פון די נשיאים מיט א ברען מיט א לויף מיט א לויפעניש ווי מען האט געזאגט בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה א מענטש א יונגערמאן דארף האלטן אין איין לויפן אדער רץ למצוה קלה אדער בורח מן העבירה אבער א געלויפעניש און נאך א ענין דא, נישט מאריך זיין דא נאך א ענין וואס וואס שטייט די וואכעדיגע סדרה, שטייט אין בעל הטורים, שטייט אין פרשת פקודי, מאת אדנים למאת הככר, ככר לאדן. ס'איז געווען די אדנים וואס אויף דעם איז געשטאנען די קרשים, אויף דעם איז געווען דאס איז געווען די יסוד מכל המשכן. זאגט די בעל הטורים, וכנגדם קעגן די מאת אדנים, תקנו מאה ברכות בכל יום. מאה ברכות, זאגט די בעל הטורים שמאה ברכות הם כנגד מאת אדני המשכן, קעגן די הונדערט. יעצט, אזוי זאגט די בעל הטורים. זאגט דער חידושי הרי"ם, ער זאגט מאת אדנים הוצרך למשכן, וואס שרייבט ער דער לשון? כמו כן, למעשה האט מען געקענט א משכן אן קיין אדנים, מאת אדנים ניין. כמו כן, מאה ברכות צריך האדם בכל יום, מ'דארף עס האבן די אין די ברכות, וכמו שהאדנים, פונקט ווי די אדנים איז געווען די יסודות אין גאנצן משכן, זאלסטו וויסן די מאה ברכות איז אויך די יסוד פון דיין לעבן. די מאה ברכות איז דער יסוד פון אלעם. די זעלבע זאך די ברכות איז דער יסוד פון קדושת ישראל, דער יסוד פון קדושה פון יעדן איד. זאגט דער חידושי הרי"ם, אדן הוא מלשון אדנות שרייבט ער, שעל ידי הברכה מעידים שהשם יתברך הוא אדון על כל הבריאה. דער ברוך אתה ה' דאס מאכט מען צו זאגן צו מעיד די אייבערשטער א אדון אויף אים, און ווען מאת הברכות הינם מאת האדנים למשכן של כל איש מישראל זאגט דער חידושי הרי, די מאת אדנים דאס איז דאס איז די מאת הברכות דאס איז די הונדערט אדנים משכן של כל איש מישראל מען רעדט שוין נישט רבותי די סגולת הענינים וואס איז באקאנט אויב ס'איז א אור זרוע סימן מ"ב וויפיל ס'איז באקאנט צו געדענקען זיך איבערצוחזר'ן אזא מעשה רבותי א מעשה וואס שטייט פון רבותינו הראשונים די אור זרוע אין סימן מ"ב

והיו קורין אותו ר' בינעם, זאגט דער אור זרוע איך האָב אים געקענט און ער האָט געהייסן ר' בינעם, והיה זקן וקובר מתים, ער איז געווען א אלטער און ער איז געווען א קברן, קובר מתים. ושמעתי אל נכון ולאמת, זאגט דער אור זרוע, ושמעתי אל נכון ולאמת די מעשה איז מדויק, שמעתי אל נכון ולאמת, שפעם אחת השכים לבית הכנסת דער ר' בינעם איז אמאל אויפגעשטאנען אינדערפרי אין שול אריין, און וראה אדם אחד יושב לפני בית הכנסת עפעס א מענטש זיצט לעבן די שול ובראשו כתר של עשבים א קרוין פון עשבים שקורין צעפעל ונתפחד דער ר' בינעם האט געכאפט א פחד כסבור שהוא שד ער איז א שד די קברנים בדרך כלל נישט קיין גרויסע פחדנים יא איז מען אבער אבער ער האט געכאפט א פחד ער זעהט ער זעהט איינער זיצט דארט מיט א כתר כסבור שהוא שד וקראו ואמר לו ער האט אים גערופן האט אים געפרעגט וכי אינך פלוני שמת עתה וקברתיך ס'איז נישט די ביסט יעצט געשטארבן איך האב דיך באגראבן נישט די ביסט דאס אמר לו הן יא די ביסט עס די האסט מיך באגראבן ואמר לו האט ער אים געפרעגט איך אתה באותו עולם וויאזוי ביסטו אויבן אין עולם וויאזוי גייט אין עולם הבא מיט דיר אמר לו היטב עד מאוד גאר גוט. ואמר לו האט ער אים געפרעגט מה זכות יש לך? והלא אתה היית אדם כל דהו איך האב דיר דאך געקענט, ביסט א אדם כל דהו געווען, און ווייסט וואס הייסט אדם כל דהו, משלנו ווי מען רופט עס, ביסט דאך געווען אן היימישער אונזער, והלא אתה היית, וויאזוי שנעל הייבט ער אט אן אויף, אזוי שנעל ביסטו אזוי גוט, ווייל ער איז דעמאלטס אוועק. און גלייך הייבט ער ווערט מען אויס אזוי שנעל, והלא אתה, ואמר לו מה זכות יש לך, וואסערע זכות האסטו, והלא אתה היית אדם כל דהו, ביסט דאך געווען א כל דהו, אדם כל דהו, ואמר לו, האט ער אים געענטפערט, רק באותו זכות, שהייתי אומר ברכות בקול נעים בבית הכנסת, בזכות זה הביאוני בגן עדן ומכבדין אותי.

כתבתי איז מסיים דער אור זרוע אויף די מעשה זאגט ער כתבתי אני המחבר אלו המעשים כדי שיראה ירא שמים וישים אל לבו ויאמר שבחותיו של הקדוש ברוך הוא בקול נעים ובכוונה ויזכה לגן עדן הערט א מעשה א אדם כל דהו ער פרעגט אים וואס איז א זכות זאגט ער רק באותו זכות שהייתי אומר ברכות בקול נעים בבית הכנסת בזכות זה הביאוני בגן עדן ומכבדין אותי קען עס יעדער איינער זוכה זיין.

דארפן מיר וויסן רבותי דאס איז בכלל ברוך אתה אין ווילנא גאון שטייט וואס הייסט ברוך אתה דו בענטשסט דעם אייבערשטן ברוך הייסט דו ביסט די מקור הברכה אבער דו רעדסט יעצט צום אייבערשטן אז וויסן די נוכח אז דו ביסט די מקור הברכה און פון די ראשונים שטייט א מוראדיגע זאך אין אור זרוע שטייט עס אין אבודרהם שטייט עס אין כמה ראשונים אדער אז ס'איז דא א פסוק אין תהלים, ס'איז זעלטן צו טרעפן אזעלכע סארט זאכן אין ראשונים, און אין תהלים איז דא א פסוק וואס אלע געדענקען, הנה כי כן, יבורך גבר, ירא השם. זאגט דער אור זרוע, וויפיל איז כי כן אין גימטריא? כי איז דרייסיג, כן איז זיבעציג, וויפיל איז צוזאמען? הונדערט. הנה כי כן, דער וואס ארבעט אריין די הונדערט, יבורך גבר, ירא השם, ער ווערט געבענטשט מיט אלע ברכות. דער אור זרוע. אינער איז שוין שא זיגט א א קי חיין איז אינדער דער זעמער וואר דער מאי ברוך איז וואויל אויף כל הברוכות ער ווערט געברענגט אויף כל הברוכות זא מיר איז לגעבער ירעש אינער קי חיין א ביסל אונעם משקיע צו זיין א ביסל אין דעם אין א ביזנעס איז װאָס איז דאָ אַ זאַך מאָל, אַן אײנער גיט אַ טראַכט, אױ, אָבער װאָס האָסטו געזאָגט? איך האָב מוראדיקע אור-זרוע, אָבער ער האָט גערעדט װעגן מאה-ברכות, איך קען מאה-ברכות. װער זאָגט, דער אור-זרוע רעדט נישט אױף די גאַנצע מאה, דער אור-זרוע רעדט אױף די ברכות, װאָס ער האָט געזאָגט אין בית-הכנסת בקול-נועם יעדן טאָג, אױף די בית-הכנסת בקול-נועם. אָבער די באַקאַנטע כּלל, װאָס דער רבינו תּם שרײַבט עס אין ספֿר הישר שער י"ג טוב מעט התּמידי מהרבות שלא יעמוד. ס'איז בעסער נעמען אַ ביסל און דאָס זײַן תּמיד פֿון הרבה שלא יעמוד. און געמאכט זיך מקבל דרײַ ברכות א טאג, קענסטו זאגן ברוך אתה יצער נוכח, דרײַ ברכות זאלסט פילן אז דו שרייסט צום אייבערשטן ברוך אתה, נעם דרײַ ברכות א טאג, יבורך גברא האסט דאך דא אלע ברכות, נישט צו זוכן זיך א ברכה פון דעם און זיך א ברכה פון דעם, און נאך ברוך אתה דאס איז דא א לשון אין זוהר הקדוש, די זוהר הקדוש זאגט אז.

ווען אן נער הייב אן מיט מיט מיט די דרייער הייב אן דאס איז דאך די גרעסטע רמ ת ק די גרעסטע ברכה ס'שטייט אין זוהר הקדוש אין פרשת עקב אז ווען דו בענטשסט דעם אייבערשטן כביכול דער משמע דאך מקור הברכה זאגט נאך אלע ברכות אין ממילא ווען די דער מענטש זאגט ברוך אתה ה' ער זאגט דו ביסט די מקור הברכה ממילא ווערט די גרעסטע ברכה דארטן און ס'משפיע ברכה אבער די ערשטע זאך אויף דעם מברכ'ס קאפ זאגט די זוהר הקדוש אין פרשת עקב אויף אים וועט יברכך די גרעסטע ברכה ווערט אויף זיין קאפ איז אלס ווי אינמיטן אזעלכע ביזנעסן און די קאפ ליגט ערגעץ אנדערש, ווי קען דאס זיין? און ווער רעדט אלס שמירה עליונה, דארף מען דאך גארנישט מסביר זיין וואס אלע ווייסן דער טור ברענגט אין סימן מ ו, אז פארוואס מ'האט מתקן געווען די מאה ברכות? דער טור ברענגט אין סימן מ ו בשם רב נטרונאי ריש מתיבתא דמתא מחסיא, אז וואס האט ער געזאגט אז דוד המלך עליו השלום האט מתקן געווען די מאה ברכות פארוואס? וויאזוי ווייסט מען דוד המלך חזל דרשנ'ען נאום הגבר הוקם על על איז גימטריא הונדערט עין למד ער האט מתקן געווען די מאה ברכות פארוואס ברענגט ער ווייל כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל הונדערט בחורי ישראל געשטארבן יעדן טאג הונדערט הונדערט בחורי ישראל ולא היו יודעים על מה היו מתים וואס איז דאס דא פארוואס אמר עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות דעמאלטס האט זיך אפגעשטעלט די מגיפה און געטראפן א חיסון די מאה ברכות תיקן להם לישראל האט אפגעשטעלט די מגיפה פון מאה בחורי ישראל געזאגט א זיס ווארט הרב פינקוס געזאגט וואס איז דאס די הונדערט ברכות פארוואס נישט הונדערט בלעטער גמרא? פארוואס נישט הונדערט קאפיטלעך תהילים? פארוואס נישט הונדערט תעניתים? הונדערט ברכות, וואס איז מאה ברכות? האט ער געזאגט אזוי, ער האט געזען עס שטארבן דא הונדערט בחורי ישראל, האט פארשטאנען ס'איז דא עפעס א חרון אף, ביים אייבערשטן אויבן איז דא עפעס א חרון אף, זאגט ער אז איך בין צוקאכט מיט איינעם, צוויי חברה זענען צופליקט. צופליקט, טאמער הונדערט מאל א טאג העט ער גיין רעדן צו אים שיין, שיין, בכבוד'יג, בכבוד'יג, קיין רעות העט ער אים נישט קענען טון. הונדערט מאל א טאג העט ער רעדן צו אים אזוי שיין, קיין רעות, האט געוואלט דא אפשטעלן עונשים, האט ער געוואוסט נו, זאגסט ברוך אתה השם, רעדסט הונדערט מאל אזוי שיין, קיין רעות העט נישט קענען ארויסקומען. תגין על הקוף! דער בעל הטורים אין פרשת ואתחנן, ובשכבך ובקומך, פארוואס איז דא תגין אויפן קוף? פארוואס איז דא תגין. זאגט דער בעל הטורים, לומר, כשיעמוד בבוקר דו הייבסט זיך אויף אינדערפרי זאלסט וויסן, יתפלל ק' ברכות, און דורך דעם וינצל מצ"ח קללות ועוד שתיים גם כל חולי וכל מכה. דאס איז די תגין אויפן קוף, ווען דו הייבסט זיך אויף אינדערפרי זאלסט וויסן, ס'ליגט ביי דיר הונדערט שליסלען צו קענען ניצול ווערן פון צ"ח קללות און ועוד שתיים גם כל חולי וכל מכה. פארשטייט זיך די ברכה ווי דער בעל הטורים זאגט אין פרשת. אויך אין ואתחנן, ואתם הדבקים בה' אלקיכם, זאָגט אויך דער בעל-הטורים תּגין על הקוף, פֿאַר די מאה ברכות צו זײַן אַביסל מיט הדבקים. יעדער אײנער זאָגט מאה ברכות, אָבער געזאָגט, זאָלסט װיסן אַז דאָ איז דער מקור-הברכה, דאָ איז דער מקור-השמירה, רעדסט צום אײבישטן! האָסט אַ הזדמנות, רעדסט צום אײבישטן!

אנהייבן, מ'פארשטייט זיך יעדע אנהייב, יעדע אנהייב, אויב ס'ווערט אביסל באשווערליך, אבער דער אור החיים הקדוש האט א מורא'דיגע ווארט, די וואך שטייט אין פרשת תרומה זאגט דער אור החיים, ער גייט אין אפאר מהלכים אבער ער האט דעם שפיץ, זאגט אבני שוהם האט פריער דערמאנט, אבני שוהם איז געווען די טייערסטע זאך, ס'איז די טייערסטע זאך אבני שוהם ואבני, פארוואס שטייט דאס די לעצטע? דער אור החיים הקדוש פרעגט, מ'האט דאך אנגעהויבן פון די גרעסטע, הייבט אן זהב וכסף ונחושת, עס חיידער זהב גמור ועורות דערנאך עצי שטים נאך די עורות אילים און דאן האט ער די שפעטער שרייבט ער דארף נישט שרייבן פארוואס שטייט עס דען די לעצטע ווידער דו ווייסט פארוואס ווייל די גמרא דרשנט והנשיאים הביאו דא א דרשת חז"ל אז נשיאים איז די וואלקענעס וואלקענעס האבן געברענגט זאכן וואס קומט אן קיין שוועריקייטן די לעצטע זאכן וואס א מענטש מוטשעט זיך זאל עס זיין אפילו עצי שטים דאס איז פריער נאכן געמוטשעטע זאכן א מענטש יגיע דער אור החיים הקדוש ער זאגט עס אין לעצטן מהלך אין פרשת תרומה ער זאגט אפאר מהלכים פארוואס, דאס איז אבער דער לעצטער מהלך זיינע. נו פארוואס? ווייל דאס איז געווען אז מען איז שוין געווען מיט וואלקענעס, מיט אורות, דאס איז דער לעצטער. ווען א מענטש האלט קראנק, ווען ער דארף זיך אנקערן מיט עבודה, דאס איז דער ערשטער. באקאנט אבות דרבי נתן, פעם אחת בצער, יותר ממאה פעמים שלא בצער.

די די זעלבע סיבה איז אויכעט, די זעלבע סיבה איז אויכעט מיט לפום צערא אגרא בלשון ארמי, די מלאכים זאלן נישט מקנא זיין ווייל זיי האבן דאס נישט. די די לפום צערא, ביי זיי איז אלץ לייכט. ביי זיי איז אלץ לייכט. זיי זעען אז דער מענטש זאל זיך זאל זיך אביסל מקנא זיין, פארשטייט די מלאכים, די מלאכים זאלן נישט מקנא זיין. גיי, אשר מלאי דברי החכמה זיך אין דיינע פעולות, יעדע פעולה, געארבעט. יעדע קלייניקייט פעולה. ער ברענגט דער ר' משה שטערנבוך, ס'איז א באקאנטע מעשה. נאר ער ברענגט עס צו אינטערעסאנט, ער זאגט ער האט עס אליינס געהערט די מעשה פון ר' חצקל אבראמסקי, ר' חצקל אבראמסקי איז אמאל געפארן פון רוסלאנד קיין ווילנע, און ער איז אריינגעגאנגען אין בית החיים, איז ער אויך אריינגעגאנגען אין פינקעס דארטן, ער איז אריינגעגאנגען אין פינקעס אין חברה קדישא, און דארטן איז געשטאנען אזוי, על פי ציוויו של הגר"א, אזוי האט אים געזאגט ר' חצקל, על פי ציוויו של הגר"א האט מען געברענגט די מעשה. אז די די ווילנער גאון'ס רעבעצן פלעגט גיין נאך געלט מיט נאך עפעס א פרוי דארטן אין ווילנע פלעגן זיי גיין נאך געלט און זיי זענען אמאל געגאנגען אין די גאס און זיי האבן געטראפן עפעס א אשה עשירה אין די אנדערע זייט גאס איז די צווייטע פרוי נישט די ווילנע גאון'ס רעבעצן די צווייטע האט איר באוויזן מיט די הענט אז זי זאל ווארטן אז זי זאל ווארטן און זיי ווילן צוקומען און זיי זענען אריבער געגאנגען די גאס, זענען אנגעקומען צו איר, אויף זי צו, זי האט איר אויפגעהויבן די אנדערע פרוי האט אויפגעהויבן די האנט אז זי זאל צוגיין, זיי האבן צוגעגאנגען צו איר, און זיי האבן געקריגן פון איר א שיינע נתינה. שוין. לימים, פאר זיי קומען די עלטערע יארן, ווייסטו דאך, און אסאך וואס האבן זיך געמאכט, מ'האט זיך געמאכט א תקיעת כף, אז ווער ס'גייט ארויף פריערט אויבן אין הימל, זאל דערציילן וואס טוט זיך אויבן. און יענע פרוי איז אוועק געגאנגען פאר די ווילנא גאון'ס רעבעצן, און א צייט נאכדעם איז זי געקומען אין חלום צו ווילנא גאון'ס רעבעצן, די וואס טוט זיך אויבן קען מען נישט דערציילן מ'טאר נישט דערציילן, אבער איין זאך זאלסטו וויסן א יעדע קליינע פעולה איז אויבן גאר גאר גרויס, און זי האט איר דערציילט, דו געדענקסט מיר זענען געגאנגען אין די גאס, דו האסט געזען אז איך האב אויפגעהויבן פאר די גבירה זאל ווארטן, די אריבערגיין, די גיין נאך געלט, איז אונז ביידע זעמער גלייך אויף די צדקה. די צדקה וואס די עשירה האט געגעבן איז אויך אויף אונזער ביידעס נאמען, דער אריבערגיין די גאס אויך אויף אונזער ביידעס נאמען, אבער וועגן דעם וואס איך האב איר אויפגעהויבן די האנט, איך האב געמאכט זאל ווארטן, איז מיין צדקה דא אסאך אסאך גרעסער. דער ווילנער גאון האט געהייסן, דעמאלטס אין דעם פנקס חברה קדישא שטייט אז דער ווילנער גאון האט געהייסן די חברה קדישא זאל אריבערגיין הערן פון איר אליין די מעשה, און זאלן עס אריינשרייבן אין פנקס. איז רבי חצקל אבראמסקי האט געזאגט פאר רבי משה שטערנבוך, להבדיל בין חיים לחיים, אז זייט ער האט דאס געזען אין פנקס, האט ער אכטונג ווען עס קומט עפעס א צדקה זאך, ער דארף אריינלייגן אין פאסט קעסטל צדקות, האט ער נישט געלאזט קיין שליח, ער איז אליין געגאנגען. ער האט געזען וואס הייסט עס יעדע פעולה. דכי עסיק ווי די לשון רש"י אין קידושין מ"א, דכי עסיק גופו במצוות, איז מען מקבל שכר יותר, א גרעסערע שכר. יא. יא, און לאמיר מסיים זיין רבותי, די עיקר שכר איז דאך, נאל דו עשירות מאה מלאים, און זיך געבן א שאקל, די עיקר שכר איז דאך, אויף דעם דארף מען גארנישט מסיים זיין, ווייל דאס איז די סגולה, די אטעם פון א אידן, דאס איז דאך די תורה הקדושה, די בלעטל גמרא, אוי די בלעטל גמרא ווי די הייליגער חתם סופר זאגט די וואך, אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרן הכהן. זאגט דער הייליגער חתם סופר אזוי על פי מה דאיתא במדרש, אין מדרש שטייט אז ס'איז געבליבן געלט פון די עבודת המשכן, און וואס האט מען געבויעט פון דעם? א בית מדרש לעבן משכן געווען א בית מדרש און דארטן געזעצן און געלערנט, מ'האט געלערנט דארט, געלערנט. טייטשט דער הייליגער חתם סופר אזוי, אלה פקודי המשכן. דא איז געווען צוויי מש א משכן עס שטייט דא צוויי מאל משכן אלה פקודי המשכן משכן העדות ס'איז געווען צוויי משכן עס איז געווען איין משכן פון די עבודה איז פייער אבער עס איז געווען נישט די ערשטע זאך זאגט ער משכן העדות איז דאס דארט האט מען געלערנט אשר פוקד על פי משה תלמידים פארוואס להורות אז תורה איז גרעסער פון עבודה זאגט ער, די תורה, דאס איז די עבודת הלווים, שפעטער זאגט ער עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרן הכהן. אלה פקודי המשכן, די ערשטע זאך איז משכן העדות, אשר פוקד וואס מען האט געלערנט תורה, עדות זייט דאך תורה, משכן העדות. שפעטער עבודת הלווים, ווייל תורה איז גרעסער פון עבודה. אלה פקודי המשכן דברי ישראל זאגט א מורא'דיגע ווארט, רש י זאגט אלה פקודי המשכן משכן, באקאנטע רש י הקדוש, אז דאס איז א רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנים, די צוויי משכונות, ס'איז נתמשכן געווארן צוויי חורבנות. פרעגט דער, פרעגט דער דברי ישראל, איך פארשטיי נישט, דו האלטסט דא פארן חנוכת הבית אין משכן, דארפסטו מאכן א תיקון חצות אויף די צוויי מקדשות? ווי קומט דאס אריין א תיקון חצות? וואס האסטו יעצט געזאגט? וואס האסטו דא יעצט אריינגעברענגט די משכונות וואס עס וועט חרוב ווערן די צוויי מקדשות? וואס האסטו דאס יעצט געדארפט אריינמישן? דאס איז דאך פארן חנוכת הבית אין די משכן. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, ס'ידוע וואס חזל זאגן, ס'איז ס'איז א גמרא אין ברכות דף ח', די גמרא זאגט מיום שחרב בית המקדש, אין לו, מיום שחרב בית המקדש, נישטא קיין בית המקדש, ווי איז די שכינה הקדושה? ווי? אלא ד' אמות של הלכה, אין לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ווען איינער זיצט ביי גמרא דארטן די שכינה הקדושה. שפעטער ברענגט ער צו א זוהר הקדוש אין די וואך אין פרשת ויקהל דף ר'. זאגט דער זוהר הקדוש, היכלא דקודשא בריך הוא, ווייסט ווי איז די היכל פון אייבערשטער אורייתא היא, ווען די זיצט ביי גמרא דארטן איז די אייבערשטער דארטן די היכל, די קברניש וואס איז געווען אורייתא ווען א מענטש זיצט און לערנט, קודשא בריך הוא קאים תמן ואצית לקליה דער רבונו של עולם שטייט דארטן און הערט אויס זיין קול, און ממילא קומט אויס זאגט דברי ישראל אז היינט איז דא א משכן, וואס איז דא היינט א משכן ווען די זיצט ביי גמרא.

זאלסטו וויסן ס'וועט בלייבן ווייטער א משכן לעולם ועד משכן העדות ווען די זיצט ביי גמרא ווייל היכלא דקודשא בריך הוא אורייתא היא דא זאגט די תורה איידער מ'האט אויפגעשטעלט דעם משכן אז אלה פקודי המשכן אפילו ווען ס'וועט פעלן די משכן זאלסטו וויסן היינט איז דא א משכן ווען די זיצט ביי א בלאט גמרא ווען די זעצט זיך אוועק ביי א בלאט גמרא דארטן איז דא די בית המקדש די בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט פאר די בחורים אז פארוואס עסט מען בשר ויין אין די נײַן טעג ביי א סיום, ביי א סיום! פארוואס? האט ער געזאגט ווייל מ'האט געוואלט באווייזן פאר די עולם אז ווען א איד זיצט ביי א בלאט גמרא איז נישטא קיין חורבן בית המקדש, דערפאר עסט מען בשר ויין, אלה פקודי המשכן ווען ס'וועט פעלן די משכן, דאס האט די תורה געזאגט פאר מ'האט אויפגעשטעלט די משכן אז זאלסט וויסן, אפילו ווען ס'וועט פעלן די משכן האט מען משכן העדות דאס בלאט, און ווען ס'גייט נאך אביסעלע שווער, ס'איז דאך שווער צו עפענען א גמרא, חזרה. נע דער גרעסטע בעל יסורים מיט די חבורה, איז דאך אזוי שווער עפענען א גמרא, ווי זאגט דער דער יסוד ושורש העבודה ער זאגט דארטן בדרך צחות, ער זאגט דארטן אין בדרך צחות זאגט ער, אם על הפתיחה חייב על הקריאה לא כל שכן ער קען נישט עפענען קיין גמרא נאך ליינען אינעווענדיג איז אים גאר שווער, זאגט דער יסוד ושורש העבודה בדרך צחות. זאגט דער חידושי הרי"ם די וואך איז געווען די יארצייט, זאגט ער א מורא'דיגע לשון ס'איז א פחד, ער זאגט יתכן וימי הגלות כה ארוכין, ס'קען גאר זיין זאגט ער אז פארוואס איז די גלות אזוי לאנג ווארט מען אויף משיח, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי ליב תורה מתוך הדחק, דאס איז אזא נחת רוח ביים אייבערשטן, וואס ווען משיח וועט קומען וועט דאס נישט זיין, קען זיין וועגן דעם האלט זיך אפ די גלות, פחד פון א לשון חידושי הרי"ם. יתכן וימי הגלות כה ארוכין ווייל רבש"ע האט אזוי ליב תורה מתוך הדחק וואס ער א נחת רוח טאקע ווען ס'איז דיר שווער ווען יעדער איינער מיט זיינע שוועריקייטן מוז נישט זיין משיח אז ער נישט שווער יעדער בחור האט זיך זיינע שוועריקייטן און מ'קען גיין קיינעם נישט שלאכט און און ער מאכט אויף די גמרא און דעם די די מער איז די באקאנטע מעשה איז געווען רב ישכר דוב בעלזער ער איז געווען מיט רב שיעלע בעלזער בסוף ימיו אין ווין בצורכי רפואה זיין טאטן רב שיעלע בעלזער געווען דארטן די ארום דעם שבת ווין איז געווען דעמאלטס רובא דרובא עכו"ם אלץ גוים זיי האבן געזען דארטן אין האטעל איז געווען דארטן עפעס א בחור וואס איז געזעצן און געלערנט בקול נעים א גאנצע שבת זיי האבן נישט געוואלט שטערן אינמיטן לערנען אבער שבת נאכט צו מוצאי שבת זענען זיי צוגעהייבט און מען האט אים געפרעגט וואס טוסטו דא א בחור וואס טוסטו דא ס'דאך כולו גוים געווען אין ווין האט ער זיי געזאגט מען האט אים מען האט אים פארכאפט אין מיליטער אלע ווייסן וואס הייסט מיליטער דארטן אין פוילן דער אייבערשטער זאל אפהיטן נישט קיין שבת נישט קיין יום כיפור דער אייבערשטער זאל אפהיטן ווען דארט אין מיליטער האט זיך געמיינט השם ישמרינו, און און מען האט אים געכאפט אין מיליטער, און ער האט געארבעט שטארק מיטן קצין דארט, און האט געארבעט שטארק, ער זאל מאכן א חנינה, ער וועט ארבעטן מערער דורכן וואך, ער האט געארבעט מערער א גאנצע וואך, ער זאל אים באפרייען שבת, האט צוגעלייגט יעדן טאג שועהן, און דער רבונו של עולם האט אים געמאכט א נס, אז נישט פאר אלעמען איז געווען דער נס, אבער דער רבונו של עולם מאכט א נס אז דער קצין האט עס אנגענומען, און ער האט אים טאקע געגעבן א חנינה אויף אז יעדן טאג וועט ער ארבעטן מער, און שבת איז ער באפרייט. האט ער געזאגט פאר רבי ישכר דוב, היות דער אויבערשטער האט מיר געמאכט אזא נס, האב איך מקבל געווען אויף מיר שבת כולו תורה. א גאנצע שבת לערן איך. האט זיך הייליגער רבי ישכר דוב דעמאלטס אנגערופן, ווער ווייסט צו דער בחור איז נישט מעכב די גאולה? אזא לערנען אין דעם פארקלעמטן מצב, אין דעם הסתר פנים, איז באליבט ביים אייבערשטן מער פון אלע קרבנות שעתידין לעלות במקדש השלישי לריח ניחוח לשם. וויסן וואס דאס הייסט תורה מתוך הדחק, יעדער איינער מיט זיינע דחק, מען דארף נישט זיין מיטן שיך אדער נישט דחק, אבער יעדער איינער מיט זיין. מיר ברענגט א מורא'דיגע דער שבט מוסר האט א ספר מעיל צדקה, און ברענגט ער דארטן אז די גמרא זאגט דאך אין סוטה מ"ט מורא'דיג עוסק בתורה מתוך הדחק מורא'דיגע זאכן, איינע פון די זאכן וואס די גמרא זאגט א עוסק בתורה מתוך הדחק, אין הפרגוד ננעל בפניו, וואס איז דאס פרגוד? רש"י זאגט אויף א פלאץ עס איז וילון המבדלת בין שכינה לצבא מרום, פרגוד איז אזא פארהאנג וואס איז נאר קיין מלאך טאר דארט נישט אריינגיין, און דאס גיט זיך א מאך אויף פאר איינער וואס איז עוסק בתורה מתוך הדחק, שרייבט די שבט מוסר אין זיין ספר מעיל צדקה אות תקמ"ב שרייבט די שבט מוסר וואס איז די פשט אין הפרגוד ננעל בפניו, א מורא'דיגע דרשה, ער זאגט די אייבערשטער זאגט איך מוז אים זען, איך וויל אים זען. איך האב די געדאנק, נישט א, ווייל די אייבישטער זאגט איך מוז אים זען, איך פארליינען דעם לשון, כלומר, דער שבט מוסר כלומר, מרוב חשק השכינה עמו כדי להסתכל בו, אין הפרגוד ננעל כדי להיות תמיד כנגדו, שלא להסיר מעליו עיני השגחתו. מ'הערט א לשון? איינער וואס לערנט תורה ווען ס'איז אים שווער. זאגט נאך רב מיכל זלאטשובער האט געהאלטן א כולל און געצאלט יעדן ראש חודש און איך זיע אויף רב רב מיכל האט א סוגיה אין אין אין אין ס'איז געקומען סוף חודש א סאך מאל איז נישט געווען קיין געלט האט ער געשיקט די עולם נעמען הלוואות און ער האט עס באצאלט אבער דאס איז אויך געווען שווער ביז מען האט געטראפן הלוואות איז נישט געווען לייכט האבן די אינגעלייט געבעטן רב מיכל זלאטשובער אז ער זאל פוילן ער זאל פוילן ביים דאווענען אז ער קומען כל הפוך איז לייכט די הלוואות מען קען דאך נישט אזוי קיין הלוואות האט מען

אבער דו זאלסט פארשטיין אז תורה כי הם חיינו, אז דאס איז די לעבן, ווי זאגט דער רבינו יונה אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת השם ודעת אלקים תמצא, זאגט דער רבינו יונה אויפן פלאץ אין משלי זאגט ער, אם תבקשנה ככסף ווען ער זוכט דארטן גאלד, ער ווייסט ער טרעפט דא גאלד און זוכט הייבט אויף נאך א בלאט און נאך א בלאט, ער פילט נישט קיין טירחה און נישט קיין יגיעה ווייל ער ווייסט אז דא קומען מיליארדן באלד, אם תבקשנה ככסף זאגט דער רבינו יונה אז דו זאלסט פארשטיין דאס איז דיין גאלד און זילבער, אז תבין יראת השם זאל די אייבישטער העלפן אין חודש אשר בו ישועות מקיפות קומט מען אריין מקיפות צדיקים פלעגן זאגן מען קען נעמען א ישועה בהקפה אפילו מ'איז נישט ווערט זאל דער רבונו של עולם משפיע זיין אויף אונז רפואות מיט ישועות ניסים ונפלאות מיר זאלן נאך זוכה זיין ביי ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון